א גוטן ערב שבת קודש פרשת נח, איך האב שוין געמאכט זייער א וויכטיגן שיעור, אבער איך מוז צולייגן נאך אפאר קלייניקייטן וואס ס'קומט אלץ אריין. ס'דא, איך ווייס נישט צו דאס האט צוטון מיט שאולזאהן'ס בלאג צו נישט, איך הער א יא, איך הער א נישט, אבער. ס'דא איינער וואס האלט אין איין שיקן זייער מיעסע זאכן אויף אלע בלאגס, ער באליידיגט דעם גערער רעבן, ער באליידיגט דעם גאנצן דרך החינוך אין גער, שאולזאהן האט געהאט די אלע זאכן קעגן גער מיטן חינוך זייערן, בקיצור די גערע חברה זאגן אז זיי האבן געמאכט חקירות ודרישות שבועות וחרמות, כ'האב נישט געוואוסט אז זיי קענען אויך מאכן חרמות אבער. זיי האבן אויך געמאכט חרמות און זיי האבן חושד געווען אסאך מענטשן און ס'איז קיינמאל נישט ארויסגעקומען מברר צו זיין ווער דאס איז. עניוועי, זיי האבן אסאך מענטשן באליידיגט, אסאך מענטשן פארשעמט, אסאך מענטשן שופך דם געווען, זיי האבן געמאכט אסאך אינוועסטיגעישאנס און זיי זענען ארויסגעקומען אז יענער איז נישט נאר קעגן גער, ער איז קעגן בעלז אויך. און דער שאולזאהן שרייבט טאקע די גאנצע צייט קעגן בעלז רב, כ'האב אייביג געפרעגט וואס האט ער זיך צו מישן, דער גבאי האט יא געלאזט לייגן פארענטשעס נישט געלאזט, ווי קומט שאולזאהן אריין אין דעם טינופת אריין, כ'האב עס קיינמאל נישט געקענט פארשטיין, כ'מיין ווילסט האבן א קאנסטראקטיוו בלאג און א האטליין פיין, רעד צו די זאך, בקיצור דער קליין דער גבאי האט יא געטון אזוי נישט געטון אזוי, דער בעלז רב האט זיך יא אפגעשוירן האט זיך נישט אפגעשוירן לכבוד ראש השנה. וואס איז דאס דיינע ביזנעס, די מענטש איז א קראנקער מענטש, ער ליידט אויף טויזנטער מחלות, און אז ס'איז אים נישט אויסגעקומען אז ער זאל זיך אפשוירן האט ער זיך נישט אפגעשוירן. און אז איך גיי נישט אין א היימישע מקווה און דארטן ביי אונז אין די מקווה איז נישט דא קיין שערער, דארט ווי איך גיי אין מאנהעטן איז נישט דא קיין שערער קען איך מיך אויך נישט אפשערן ערב ראש השנה. שער איך מיך אפ צוויי וואכן פריער, וואס דער איז אזא משוגענער דער שאולזאהן, סתם א מחרחר ריב, איך האלט אז פון אים האט אינגאנצן דער חפץ חיים נישט גערעדט, די אלע ארורים מיט די אלע קללות איז אינגאנצן נישט געזאגט אויף אים, די ארורים און קללות איז געזאגט אויף א איד, קומסט אין שול רעדסט סתם אויף א לאקעל מענטש, אבער נישט איינער וואס האט אזא פאבריקעישן פון שמוץ און פון לשון הרע'ס. עניוועי, בקיצור, לעצנס האט ער זיך גענומען שרייבן קעגן וויזשניץ אויכעט, ס'איז נישט וויכטיג, זיי האבן געזען אז דא וועט נישט טויגן די זאך און מ'קען עס נישט דערגיין. יעצט איך זאג נישט אז דאס האט צוטון מיט שאולזאהן, דאס איז נאר מיין אייגענע אויפפאסונג, זיי שרייבן נאר אז זיי האבן ענדליך געכאפט דעם טאטער אז ער וואוינט אין אנטווערפן, ווייל ער האט אנגעהויבן צו רעדן קעגן די ראשי קהילות דארט אויכעט, און קעגן די מרא דאתרא דעם הרב שיף, עניוועי, למעשה זיי האבן נישט געקענט מצליח זיין צו כאפן ווער דאס איז, און. זיי זאגן אליינס, זיי האבן אסאך פערזענליכע מענטשן און זייער משפחות טעראריזירט ווייל זיי האבן געוואלט דערגיין ווער דאס איז. ענדליך, זיי האבן געוואוסט אז זיי אים געבן פאלשע אינפארמעישן איז סאמהאו אז ס'וועט ארויסליקן, האבן זיי געוואוסט פאר וועמען זיי געבן די אינפארמעישן. בקיצור, זיי האבן אנגעהויבן נאכצוגיין און זיי האבן געטראפן אז ס'איז דא איינער וואס ער הייסט יאסי קורניק, קוף ואו ריש נון יוד קוף. זאגן זיי יעצט אז זיי האבן הוכחות און ראיות ברורות און שטארקע ראיות אז ער איז די רשע וואס ער גייט ארום טוהן די אלע מיעסע זאכן, ער קומט און ער שרייבט אין אסאך פארומים דאס טייטש די בלאגס, ער שרייבט אויך אין פארומים משוקצים ומתועבים אין שמוציגע בלאגס, און אסאך מאל געבט ער ארויס זיין נאמען אויך. דער מענטש האט פארביטערט דאס לעבן פונעם רעבן, דאס איז דער גערער רעבע, און ער האט פארגאסן אידיש בלוט אזוי ווי וואסער, זאגן זיי אזוי, חס ושלום מען זאל נישט שטיין אין זיינע ד' אמות און מען טאר נישט רעדן מיטן, און אויף אים וועט מקוים ווערן דער פסוק ארור מכה רעהו בסתר, און אונטערגעשריבן אברכי גור אין ארץ ישראל. יעצט, איך האב שוין באקומען וואכן פריער אויכעט פון אנטווערפן גאנצעטע אימעילס, פאר איך האב נאך געזעהן דאס האב איך באקומען אסאך אימעילס אז ס'איז דא א יונגערמאן, אין אנטווערפן, וואס האט חתונה געהאט מיט עפעס א ספרדישע פון פראנקרייך, א גערער אינגערמאן, יוסי קורניק, און ער לויפט נאך, נאך יונגע ווייבלעך פון אכצן ביז פינף און צוואנציג, ער כאפט זיי אן בכח יפיו און ער פראבירט זי מפתה צו זיין. און זיי האבן מיר דעמאלטס געשריבן אז איר זענט זייער גערעכט, ס'איז נישט דא היינט צו וועמען צו גיין, צו וועמען זאל מען גיין? עד כדי כך זיי האבן געגעבן אפילו נעמען פון פרויען וואס זענען זיך געגאנגען באקלאגן, אבער ווער הערט אויס? היינט איז נישטא ווער ס'זאל זיך וועלן א. און זיי זאגן, אזוי זאגן זיי, און איך ווייס נישט וויפיל אמת ס'ליגט, זיי זאגן אז נחמיה וועבערמאן איז אן אור אור אור אייניקל פון דעם יאסי קורניק. טאמער איז נחמיה געווען א פראבלעם און ער האט געקענט טון די אלע חאזערייען, יוסי טוט נאך ארגערערע זאכן. שוין, יעצט איך קען נישט נעמען קיין אחריות אויף די אלע זאכן ווייל איך פארשטיי עס אליינס, קען זיין זיי ווילן זיך נוקם זיין וואס ער האט געטון אלע יארן פאר די אלע חסידישע הויפן, אבער על כל פנים למיחש מיבעי ווייל זיי האבן נעמען פון פרויען וואס זיי זאגן אז ער האט געטשעפעט, איינע ארבעט אפילו אין קארנפעלד'ס דעם ראש הקהל'ס אפיס, עד כדי כך זאגן זיי. סאו מיר איז די אלע זאכן נאר אויף אזויפיל וויכטיג אז איך זאל עס ארויפלייגן למיחש מיבעי, און נאכדעם זאל מען וויסן אז סוף גנב לתליה און אז מען פירט אן אזאלעכע שמוציגע זאכן, עט די ענד אוו די דעי איז, באצאלט מען א פרייז פאר דעם, און דער עולם. קלאפט אריין ביי דעם שולזאהן, יא ער האט צוויי מיליאן קליקס, פינף מיליאן קליקס, וואס האסטו? דו האסט גארנישט, האסט גערעדט פינף מיליאן מאל לשון הרע און רכילות, סתם פאר גארנישט. עניוועי, דאס איז געווען א זאך וואס איך האב געוואלט ארויפלייגן, נאכדעם האב איך געוואלט נאך א זייער א וויכטיגע נקודה ארויפלייגן. כ'האב ענק אייביג געבעטן אונז דארפן ערלעדיגן סעקשועל אביוז אינדערהיים אונטער אונזער מזוזה, דעמאלטס ווען די רבנים האבן געפילט אז זיי זענען נישט שטערקער פון נחום רוזנבערג, איך בין דאך נישט געווען גארנישט, זיי נישט געווען שטערקער פון מיר, איך בין געווען גארנישט, א מערעטשקע וואס איז געקראכן, כ'האב נישט געהאט אפילו קיין העלפ, האבן זיי געטרעטן אויף מיר און געשמיסן, נאך ארויסגעגעבן גרויסע צעטלעך, ס'קען זיין יאסל קארניק'ס צעטל איז אויכעט נישט ריכטיג, ס'קען זיין ס'איז אזוי ריכטיג פונקט ווי נחום רוזנבערג. אבער למיחש מיבעי, וועגן דעם האב איך עס ארויף, ווייל איך טראסט שוין היינט קיינעם נישט, עס איז אונטערגעשריבן חסידי גער, קען זיין איינער האט מיט אים א סכסוך, איז למעשה איז עס שוין מופיע אויף אלע בלאגס איבעראל, דארף מען וויסן אז מען זאל זיך וואטשן, אבער עס קען זיין ס'איז די זעלבע איצעלע פימפס געשעפט אויכעט, אבער דאס וועט שוין די צייט ברענגען, מה שלא יעשה השכל יעשה הזמן, נאר עניוועי איז געווען אזוי אז זיי האבן געפילט זיי דארפן זיך נישט רעכענען מיט נחום ראזענבערג, זיי האבן נישט מיט אים גארנישט. דער סוף איז געווען אז זיי האבן געזען זענען זייער נישט גוט געפארן, אונז זעמיר געגאנגען צו אלע צייטונג, איך האב נישט געהאט קיין ברירה, איך האב אלעס פארציילט, יעצט די צייטונגען זענען שוין נישט מיד געווארן ווייטער צו טוהן אינוועסטיגעישאנס, זיי טוען אינוועסטיגעיטן, זיי טוען טעראריזירן, ס'איז געווען אין דזשון זענען זיי געגאנגען אין תלמוד תורה'ס וויזיט, און זיי האבן ארויסגעגעבן זייער א מיעסן אנאליסיס אויף וואס זיי האבן דארט געטראפן. זיי זאגן זיי האבן דארט געטראפן לעכער אין די פלאר, זיי האבן געטראפן אנסענעטערי, זיי, בקיצור זיי האבן זעהר אסאך צו פארציילן וואס זיי האבן געטראפן, און דאס איז אלץ געקומען ווייל אונז האבן מיר געזאגט אז ביי אונז אין די תלמוד תורה'ס ווייסט מען נישט וואס דאס הייסט סעקשועל אביוז ענד יו העוו טו טעיק קער אוו איט, סאו האבן מיר עס געזאגט דא אין אמעריקע אויך, דעמאלטס האט זיך אנגעהויבן מיט גיין לערנען, מען האט מוזן לערנען, מען האט זיך געוואלט שלאגן, די גאווערמענט האט נישט געלאזט, אבער על כל פנים אז מען קוקט שוין קוקט מען שוין אויף אלעם, און זאגן זיי אז זענען געווען אין די. צוויי יעצט האבן זיי ארויסגעגעבן א צעטל זיי זענען געווען די צוויי גרעסטע תלמוד תורה'ס איינס איז דא זיבן הונדערט און צוויי און זעכציק סטודענטס ס'הייסט ייטב לב ס'איז איינע פון די גרעסטע חסידישע סקולס אין לאנדאן און דארט האבן זיי געטראפן אלעס וואס זיי האבן געוואלט האבן זיי געטראפן פארקערט ונהפוך הוא ס'איז אין סטעמפארד היל זיי זאגן זיי האבן נישט געהאט גענוג סעיפטי נישט גענוג קלענלינעס אין אדער וועיז אויך. שרייבן זיי וואס הייסט אדער זאכן? וואס איז נאך די זאכן? סטעף ווער פאונד טו בי. אינעדעקוועט טרעינינג אין טשיילד פראטעקשן. אקעי, כ'האב ענק געזאגט, איטס גאנא העפן וואן דעי ענד איטס אונז וועט מיר זיך נישט קענען באהאלטן מער, און ס'העט ארויסקומען זיי האבן געטראפן אז די מנהלים מיט די מלמדים מיט די אלע וואס זענען איינגעשטעלט די סטעף האבן נישט קיין בעקגראונד אין טשיילד פראטעקשן, זיי ווייסן נישט וויאזוי מ'הענדלט עס. און זיי האבן געסטראשעט זיי גייען אפשפארן די אלע סקולס, און די נעקסטע האבן זיי געסטראשעט איז וויזשניץ, וויזשניץ איז די נעקסטע, חיים מאיר'ס איז די נעקסטע גרויסע סקול, זיי גייען עס אפשפארן, יעצט זיי זאגן זיי האבן אויך געטראפן אינעדעקוועט בעקגראונד טשעק אן סטעף ווער דאן ביי די סקול. די סקול האט געמאכט א בעקגראונד טשעק, ער קען זיין א חזר א נואף, ער'ז געקומען פון ארץ ישראל אזוי ווי קנעפל מאכער, אפגעהארגעט פֿערציק קינדער פון בעלי תשובות, און נאכדעם האט מען אים געגעבן דארטן אין באבוב א דזשאב ער זאל העלפן פאר די קינדער, למעשה האט מען אים ארויסגעווארפן ווייל מ'האט דא פון באבוב זיי האבן געהערט אויפן האטליין האבן זיי אפגעקולט זיי ער איז אינדרויסן איר דארפט אייך נישט זארגן איך זאג אייך נישט קיין ליגנט מ'נעמט יעדן חזר יעדן נואף און ער קען זיין א מנהל. מען נעמט ברוך מרדכי לעבאוויטש וואס ער איז דער גרעסטער חזיר אין שטאט האט מען אים אריינגעשטעלט אין סאטמאר אפיס צו ארבעטן, כ'מיין דאס איז א דזשאוק צו דאס איז סיריעס? יעצט פאליסיס פאר פראמאוטינג גוד ביהעיוויער ווער פאונד טו בי אנלי פארשעלי אימפלעמענטעד, דאס טייטש אזוי, אונז האבן נישט געוויסט דעם פלאטש אדער ער האט געפראסקעט אז מ'האט פארלוירן די ציין, א מזל דער אייבישטער האט געמאכט בעיבי ציין און געהעריגע ציין ווען נישט וואלט מען געבליבן אן ציין א גאנץ לעבן. אבער ווען א קינד האט געקענט האט נישט די רבי געזאגט אה זעהסט ביסט א וואויל קינד. עניוועי. אויך האבן זיי געטראפן אז די קינדער זענען זייער אסאך מאל געווען אנסופערווייזד ווייל די רבי האט דאס קינד ביי לאנטש טיף טייער אין דר'ערד הי קודנט קעיר לעס סאו דעמאלטס זענען די קינדער געווען אנסופערווייזד. מ'דארף האבן א ספעשל שפיל רבי כ'האב אייביג דאס געזאגט. איך האב נאר נישט אז דער מלמד וואס ער לערנט ראשית חכמה מיט חובת הלבבות און ער זאגט א באל א ירושלים איז חרוב געווארן ווייל מען האט געשפילט באל אום שבת און ער האט מורא צו קוקן אויף א באל איז במילא ארבעט זיך נישט אויס די גאנצע ספארטס פון די קינדער. ס'איז יעצט ארויסגעקומען פון ווינער ישיבה וועלכער טאטע אדער דער בחור דאס יונגל וואס ער לערנט אין די תלמוד תורה אדער אין די ישיבה האט צו טוהן מיט ספארטס און ער ווייסט וואס ס'טוט זיך, דער האט נישט מער קיין פלאץ אין די ישיבה. יעצט איך וויל ענק פארציילן א מעשה, כ'האב פון א מענטש וואס ער זאגט אז ער איז אן עד ראיה, ער האט געלערנט אין קאטשקעווער ישיבה, און לייזער חיים בלום איז געווען דעמאלטס דער בוגי מען, דער משגיח, צו וואטעווער יו וואנט טו קאל הים, זאגט ער אז ער האט געהאט אין זיין גמרא אריינגעשריבן די סקאור פון די יענקיס און פון די מעטס, פונקטליך פון אלע באל געימס. יעצט האט ער זיך מיישב געווען ער גייט שפילן דער פרומער, וואט אן עמבערעסמענט, סא יעצט קומט אן ווינער ישיבה והנה קמתם תחת אבותיכם, און עטס גייטס גאר ארויסווארפן ווען דער טאטע האט צוטון מיט ספארטס, הלוואי ער האט צוטון מיט ספארטס ער זאל נישט האבן צוטון מיט אנדערע פרויען. עניוועי, איז איך האב אלץ געזאגט סדארף זיין אזוי ווי סדא א עס רעבע א שלאף רעבע, און ס'איז דא א גמרא רעבע און א חומש רשי רעבע, דארף זיין א ספארט רעבע. כאפט אן אפאר גוטע חברה אינגעלייט וואס זיי קענען די ספארטס ביזנעס און מ'לערנט אויס די קינדער אלע רולס פון בעיסבאל פוטבאל און ס'גייט א מחיה. יעצט איז זיי שרייבן ווייטער אין זייער בריוו, סטעף העוו נאט העד טרעינינג אין טשיילד פראטעקשאן.

ריפארט פאונד. ס'טייטש די גוי אין פאבליק סקול גייט דורך אזא גאנצע ליסט מיט א גאנצע זאך און דא האט מען עס נישט געטון. ס'ווערט בעסער ביים טאג. עדישענלי מעני פארטס אוו די סקול בילדינג ווער אנטיידי, דוירטי ענד אין א פור סטעיט אוו ריפעיר, די אינספעקשאן ריפארט סעז. דארף זיך געבן א שיינע קלאסרום.

איז איליגעל ביעטינג סטודענטס הו סיריעסלי מיסביהעיוו סאמטינג איט וואוד נאט קיעפ אן רעקערד איר הערט? ברוך השם, איך וויל אייך זאגן מען דארף זאגן הודו להשם כי טוב אבי מ'האט שוין דערהערט אונזער געוויין וואס דאס גייט פאר אבער עס איז נאך נישט עס איז נאר די אנפאנג עס גייט קומען דא נעקסט דער לב האט געגעבן א בילדינג פאר הרב אהרן עס זאל זיין לשם ולתפארת פאר צען פופצן מיליאן דאלער. לב, אפשר געסט עפעס פאר דיין האום טאון אויכעט? מען זאגט טשעריטי ביגינס עט האום. און יעצט האבן די רבנים זעהן. זאלסט קיינמאל נישט אווער אר אנדערעסטימעיטן קיינעמס פאוערס, ווייל די פאוער וואס אונז זעמיר געגאנגען מיט זענען געווען דעם כח פונעם אייבערשטן. מען האט מטמא געווען יעדעס פיפטע קינד אין חדר און יעדעס צענטע מיידל אין סקול. זאגט ער ווייטער דא. קאמען סענקשענס עגענסט דיסאבידיענט סטודענטס ווער עדישענעל האומווארק רייטינג ליינס סיטינג אין פראנט אוו די קלעס אר סטענדינג אפ פאר אפ טו טווענטי מינוטס נאט אלל דיז סענקשענס אר אפראפריעט אינספעקטער נאוטעד פארשטייסט? איינער האט מיר פארציילט אז ער איז אמאל געקומען שפעט אין חדר האט אים די רבי געהייסן ער מוז אנפילן מיט א קליינעם גלעזל א גאנצן אמפער וואסער. פרעגט ער דעם רבי'ן, וואס וועט שוין זיין כ'וועל עס אנפילן, גיי איך מארגן געדענקען צו קומען אן טיים? סא סא מעסד אפ, פארוואס האט נישט דער רבי געפרעגט פארוואס ביסטו געקומען שפעט? דאס איז געווען אונזער חורבן, און ס'האלט ווייטער אן, איך גיי ענק זאגן, אונז ארבעט מיר, און ס'האט שוין געהייסן ס'וועט אריינקומען די יאר, מ'האט צוגעשטיפט אביסל, סא מ'האט'ס נישט אפגעשטיפט. ס'האט געהייסן אז טאמער א טיטשער גייט נישט דורך קאלעדזש אדער גייט נישט דורך א ספעשל קורס פון צוויי יאר קען ער נישט זיין קיין טיטשער. יעצט מ'האט עס נישט אינגאנצן אפגעשטיפט, מ'געט. מער געלט פאר די וואס האבן די עדיוקעישן, און זייער אסאך זענען געגאנגען, אבער די סוף גייט זיין יול העוו טו העוו איט, שפילטס ענק נישט ארום און באהאלטס ענק נישט אונטער יצחק שטערן שייגעץ שטיק מיט דעם עלפערטס משוגענע זאך. יעצט הייבט זיך אן אזוי, די סקול'ס ענטי בוליאינג פאליסי העד נאו אינפארמעישן אוו סייבער בוליאינג, יעצט כדי עטס זאלטס פארשטיין וואס הייסט סייבער בוליאינג מיינט אזוי, אז מען סטראשעט דורכן אינטערנעט, אזוי ווי סאטמאר האט מיך געסטראשעט ער האט זיבעצן שיקסעס, זעכצן, מען סטראשעט יענעם אז טאמער וועסטו נישט קומען האבן מיט מיר סעקס, דעמאלטס וועל איך דיך ארויפלייגן מיט א פיקטשער אויפן אינטערנעט, עטס געדענקטס מען האט ארויפגעלייגט פון מיר א פיקטשער ווי עפעס א שווארצער כאפט מיך אן, די מינע זאכן הייסט סייבער בוליאינג, און דער עולם דארף זיין זייער אויפגעפאסט אז דאס איז זייער א ערנסטע קריים, איינער האט מיר פארציילט אז ער האט געלערנט אין סאטמאר, און. מען האט אים געבוליט, איז ער אהיימגעגאנגען צום טאטן זאגן הער מיך אויס, די גאנצע חדר בוליט מיך און איך וויל נישט גיין אין חדר, איז דער טאטע געגאנגען צום מלמד און האט אים געזאגט זאלסט וויסן, די קינדער בוליען מיין קינד, און דעמאלטס אדער האבן די מלמדים נאכנישט פארשטאנען וואס דאס הייסט, אדער האבן זיי זיך סתם געמאכט די כאילו לא ידע את יוסף, זאגט ער פאר דעם טאטן איך מיש מיך נישט צווישן די קינדער, איר זעט דאס איז דער אלטער אזיאטישער מארמאראשער וועג. אויף וואס צאלט מען אים געלט? ער זאל עסן קאטעדזש טשיז און טרינקען דארטן זיין טיי? אויף דעם געט מען אים געלט? ס'הייסט ער מישט זיך נישט צווישן קינדער, אדער ער זאל רייכערן די ציגרעטלעך טיפארילע, דאס איז געווען פארוואס דער מלמד האט באקומען באצאלט, און איך וויל אייך זאגן נאך א זאך, איך ווייס איינער איז געווען אין קעמפ, איך בין מיט געווען, איך בין געווען א יונגל אין מיין חדר, אין מיין כיתה, איז געווען איינער וואס האט אהיים געשריבן א בריוו פון קעמפ אז מען געט דא יעדן טאג לאקשן מיט קעז, און ר' יודל פלעגט. אלעס דורך ליינען, אפאר טעג שפעטער הייבט ער אויף דאס יונגל אינמיטן יעדער זאל זעהן און לאכן, און ער ברענגט אים א טאפ לאקשן מיט קעז און שטופט אים אריין אין די הענט אזוי אין מלעיטין את הגמל ער שטופט אים אראפ, ווען איינער וויל וויסן וואס טייטש אין מלעיטין את הגמל האט ער געדארפט קוקן ווי ער האט יענעם אראפגעשטופט דעם לאקשן מיט די קעז, זאגט ער נו ברויכסט נאך לאקשן? ברויכסט נאך קעז? אה ווייל כ'האב געזעהן האסט געשריבן פאר דיין טאטן אז מ'געט דא קיינמאל נישט קיין לאקשן מיט קעז, דו שייגאץ. ווי מען געט נישט, ער האט געזאגט מען געט יעדן טאג און ס'איז אים נמאס, דאס איז געווען אונזער חינוך, אלטער אזיאטישער מארמאראשער וועג, דאס הייסט בולי. איווען דאו דעט אינפארמעישאן מאסט בי אין א סקול ענטי בוליאינג פאליסי, סאיז אבער נישט קיין פאליסיס, שיקסט א קינד אין חדר האסט אים געשיקט אריין אין ערגעץ אין א דזשאנגל ווי סאיז דא ווילדע לייבן, ביי אונז אין חדר איז דען נישט געווען בולי חברה וואס האבן געפראסקעט אונז פאר גארנישט, איך געדענק איינער, נאך געווען א יונגל אין חדר, איינער האט מיר געגעבן א. פאנטש אראפ אויף די פלאר, און ווען איך בין געווען אויף די פלאר האט ער זיך צוזאמגעלייגט זיינע צוויי פיס, און מיין קאפ איז געווען צווישן זיינע צוויי פיס, נישט לעבן די ערווה, גאנץ אונטן, ווייל ער איז געשטאנען און איך בין געווען אויף די פלאר, און ער האט אזוי געקוועטשט דעם קאפ אז כ'האב געפילט אז איך ווער, איך מיין איך קען דיזי ווערן, כ'קען געהארגעט ווערן, דאס אלעס מעג מען?

און דאס אלעס זעמיר אונז אינוואלווד, ווייל ווען איך בין געווען אין לאנדאן, און איך האב גערעדט דעמאלטס מיט די גרויסע צייטונגען די גארדיען מיט אלעם, אונז האמיר געהאט די טשענעל פאור פון לאנדאן געקומען דא אונז אינטערוויוען, און דעיר קאנטיניואינג דעיר ווארק, זיי זענען נישט מיד געווארן. יעצט הערט אויס, ס'ווערט בעסער ביי די מינוט. אינספעקטערס פאונד דעט די סקול העד נאט בין מיטינג אלל אוו די אינדעפענדענט סקול סטענדערדס וויטש אר דיזיינד טו אינשור עוורי סקול, פריפעירס טשילדרען פאר לייף אין מאדערן בריטן איז דאך ווי איך האב ענק שוין אמאל געזאגט מען האלט אין איין פאפן די גאווערמענט מען לערנט נישט קיין ענגליש זיי ווילן נישט דו זאלסט לערנען גמרא תוס' נאר מען זאגט אז דאס איז עקאנעמי מען קליגט אויס די קינדער און נאכדעם ווען זיי ווערן ראבייס מיט אלעם און זיי זעהן אז יעדער ווערט א וועלפעיר רעסיפיענט און קיינער פראדוצירט נישט און א ישיבה וואס געט ארויס פינף טויזנט תלמידים א יאר צום תלמידים ווערט פון זיי גארנישט

הא, עטס גייטס הערן וואס דאס הייסט, כ'האב ענק געזאגט, א איד דארף זיך האלטן שטיל אונטער די מזוזה. אה, נחום ראזענבערג וועט נישט פירן די שטאט, א רב האט מיך אפגעקאלט אפאר חדשים צוריק, אונז וועמיר לאזן יעדעס מיידל ווערן שוואנגער, אונז וועמיר לאזן יעדן בחור ווערן גערעיפט, אבער דו גייסט נישט אויספירן. זאג איך יענעם, דו ביסט דאך טועה, כ'האב שוין לאנג אויסגעפירט, ס'איז שוין פערטיג, די געים איז אווער. איך וואלט געוואלט זעהן ווער ס'רעיפט היינט א מיידל, צו ווער ס'טאטשט היינט א בחור, הא יו פינישד, זיך האבן א קען זיין אלטן אזיאטישן סיסטעם האלט עטס נאך אז איך האב גארנישט געטוהן נאך, יא יא ס'גוט, פארט ווייטער. יעצט זאגט ער ווייטער, אין א לעטער ריטן טו די סקול אין דזשון, די דעפארטמענט אוו עדיוקעישאן ווארנד דעט איף די סקול עקשאן פלען איז רידזשעקטעד ביי די דעפארטמענט אוו עדיוקעישאן, די סקול קוד פעיס קלאוזשער. ביז יעצט האט עטס געמיינט עטס פירטס די בריטיש גאווערמענט. איך האב ענק דאס געזאגט ווען זענען געקומען אין דזשון, אויב עטס געדענקטס פון מיין האטליין האב איך געזאגט אין דזשון אז זענען געווען זיי געווען זייער נישט צופרידן זיי האבן געטראפן לעכער אין די ווענט און אין די פלארס איך האב ענק דאס אלעס געזאגט און איך האב ענק געזאגט מען דארף עס פאררעכטן האט עטס געמאכט א חשבון עטס וועטס נעמען די אראבער מען וועט זיך שלאגן מיט די אראבער אינאיינעם. זיי האבן גענומען די אראבער ווייל די אראבער זאגן דאך אויך אז זיי האבן א קלין קאמיוניטי, און זיי האבן געזאגט מען טאר נישט רעדן פון די אלע זאכן מיט סעקס, האבן זיי געזאגט זענט עטץ צודרייט, וואט יו טינק ווי דאנט נאו וואטס גאוינג אן אין די פרייוועט סקולס, קוקטס אין די צייטונג קוקטס אויף די טעלעוויזשען וועט עטץ אלעס זעהן. עניוועי, מען קען נאר ליגנט זאגן אפאר חדשים אפאר יאר און סוף כל סוף אמת מארץ תצמח. שרייבט ער דא אז א סעקאנד לאנדאן חסידיק סקול די וויזשניצער חסידות חיים, מאירים סקול איז קארענטלי אפיעלינג עי קלאוזשער ארדער עגענסט איטס דעפארטמענט אוו עדיוקעישאן. זעהט אויס אז חיים מאירים האט שוין באקומען דעם קלאוזשער און יעצט פיילן זיי א קאמפלעינט קעגן דעם. סאו רבותי איך וויל ענק עפעס זאגן, אונז דארפן זיך נעמען אין די הענט אריין, נישט מיט רבנים, טאמער נעמסטו א רב אריין און מאך עס אפילו נישט, מאך צו די תלמוד תורה און די ישיבה, געהעריגע ערנסטע באלעבאטים. ייִדן גבֿירים, ייִדן װאָס זײ פֿאַרשטײען אַז מע דאַרף אַרױסגײן אין די גאַס און מע דאַרף האָבן אַן עדיוקײשאָן, און אַז חײם פֿלאָר הער איך האָט אַזאַ סקול אין מאָנסי װאָס מע האָט נישט קײן שום עדיוקײשאָן, לערנט ער די קינדער צו זײַן גנבֿים. פּונקט װי ער האָט געלערנט, ער האָט זיך אָנגענומען פֿאַר די חזירים, האָט אַרױסגעגעבן אַ חרם אױף מיר, האָט ער געלערנט די חזירים אַז מע מעג גײן זינדיקן, אַזױ לערנט ער די קינדער אַז מע מעג גנבֿענען. די גמרא זאָגט אַז אַ טאַטע מוז לערנען אַ קינד אַ פֿאַך. דריי זאכן וואס ער מוז לערנען, און טאמער לערנט ער נישט, איז לערנט ער אים ליסטען. און אינאיינוועגס וועט ער עס מוזן אנהייבן צו אבעיען די סעקס עדיוקעישאן רולס. און שוין. דאס איז נאר געווען צוגעלייגט צום שיעור, און יעצט הייבט זיך אן א שיעור פון אנדערטהאלבן שעה, ס'איז זייער וויכטיג די וואך. און דאס איז נישט דער שיעור פונעם הספד, דער הספד איז אויף אן אנדער קעסטל. דער הספד איז אויף קעסטל דריי, די שיעור איז אויף קעסטל צוויי. מ'דארף עס גוט לערנען.

די געי מערידזש איז אריין געקומען איבאלע, געדענקט איך האב ענק געזאגט איך בין געווען טעקסעסער רב, בין געווארן אויס טעקסעסער רב, ווייל דארט איז דא אזא מאוומענט אז מען זאל מאכן ליגעל אז מען זאל קענען מאכן משכב זכר מיט קינדער, מען האט אנגעהויבן צו פייטן קעגן די ארגענעזעישאן, ס'האלט נאך נישט אז מען וועט עס מאכן ביז א וואך צוויי, אבער יעדע זאך דאון די ליין טערטי פארטי יערס איז דא טשענסעס ס'זאל ווערן א ריאליטי, אזוי ווי געי מערידזש, געדענק ווען ס'האט זיך אנגעהויבן געי מערידזש, ס'האט זיך אנגעהויבן די געי מאוומענט. האט יעדער מיטגעהאלטן, ס'האט אנגעהויבן די געי מערידזש, האבן זיך אסאך מענטשן ארויסגעצויגן, אסאך פאליטישאנס, זיי פלעגן עס צוגלייכן אזוי ווי מ'זאל זאגן מ'גייט חתונה מיט א טשיקן, כ'מיין ס'נישט ס'נישט געמאכט פאר פאר פראדאקשען פאר גארנישט, דער'ס נאו פראדאקטיוונעס אין איט, עס אפי' געווען היינט, היינט דארף מען אונז פייטן אז אונז זאל מיר זאגן א ווארט קעגן דעם, איר ווייסט איך האב ארויפגעלייגט אויפן בלאג קעגן געי מערידזש אז דאס ברענגט אונטער אמעריקע, איר ווייסט וואסערע א היט מען באקומט פאר דעם? יו דאנט איווען קנאו? עניוועי, סאו בקיצור, דער אייבישטער פירט ווייטער זיין וועלט, און אז מען פירט זיך נישט אויף ווי עס דארף צו זיין איז עס א ביטערע פראבלעם. סאו דאס דארף מען לערנען פון נוח. יעצט אריינגעקומען איבאלע. ס'האט זיך אנגעהויבן ווי? אין טעקסעס, דארט ווי איך בין געווען רב און כ'האב אויפגעגעבן. וועגן דעם. איך וועל ענק זאגן א פאני זאך. די גמרא זאגט ס'דא זאכן וואס ס'איז געטוישט געווארן דער נאמען. ס'האט אמאל געהייסן אזוי היינט אזוי, וואס איז מיר א חילוק וויאזוי ס'האט געהייסן, די תירוץ איז ווייל פון דעם קענסטו דיך אסאך ארויסלערנען, די זעלבע דא אויך, איך הייס נישט טעקסעסער רב ווייל כ'האב עס אויפגעגעבן ווייל ס'הארט מיך מורא'דיג, מ'זאל מאכן משכב זכר מיט קינדער? נע נע נע דאס קען מען אונז נישט צולאזן, באט עניוועי ריגארדלעס די סיטועישן האב איך מיך מיישב געווען, איך רוף מיך איבאולע רב, די גאנצע איבאולע קומט דאך וועגן משכב זכר און איך פייט דאך קעגן דעם. און טעקסעסער רב קען איך נישט הייסן, גיי איך הייסן איבאולע רב. שוין, ס'איז איינע פון די זאכן וואס איז נשתנה שמו, אמאל האט ער געהייסן טעקסעסער רב, און היינט הייסט ער איבאולע רב. אונז האב מיר אראפגעברענגט דעם איבאולע אויף די וועלט. עניוועי, סאו, די וואך גייט פרשת נוח, נוח, איש צדיק תמים. איך הייס נחום. ס'קומט צו א ו', קומט צו פון דעם שם הוויה, י' ק' ו' ק' קומט צו די ו', און נאכדעם קומט צו די מ' פון שם אלוקים. ס'איז ממתיק די דינים. נוח האט געזען דריי וועלטן, ער האט געזען א וועלט וואס איז געווען געבויעט בבנינה, נאכדעם האט ער געזען בחורבנה, און נאכדעם האט ער נאכאמאל געזען בבנינה. איך האב אויך געזען דריי וועלטן. איין וועלט האב איך געזען אז מען האט מאלעסטעד קינדער, קינדער זענען געווען אזוי ווי א טשיקן פרי פאר אלל. די צווייטע וועלט האב איך געזען אז מען איז אריין אין א בלוטיגע מלחמה, און מען איז נאך אין די מלחמה, אבער מען זעט שוין אביסל די דריטע וועלט. די וועלט פון בנינו והראנו בבנינו. יעצט איך וויל ענק זאגן, כ'האב געהאט אביסל עגמת נפש פאר דעם הייליגן יום טוב, מען דארף זיין ושמחת בחגך, ס'מורא'דיגע זאכן, שמחה, מען דארף אדער האבן מיט וואס צו זיין בשמחה, אבער א איד שטארקט זיך און ער איז זיך משמח, כ'האב אבער געהאט א סעט בעק ווייל איינער פון מיין משפחה נישט אזוי געזונט געווען. און איך בין געווען אין שפיטאל די גאנצע צייט מיט זיי די גאנץ יום טוב, נאכדעם הושענא רבה שמיני עצרת שמחת תורה און שבת פיר טאג, דארף מען זיך דאך משמח זיין, יעצט פון דעם הייליגן אר"י הקדוש ווערט געברענגט אז ער האט געזאגט פאר זיין תלמיד רבי חיים וויטאל עפעס אמאל אז ווען ער גייט ארויף יעדע נאכט צו ווען ער שלאפט גייט ער ארויף אין געוויסע עולמות און היכלות און ער לערנט דארט תורה. איינמאל אינמיטן שלאפן שבת נאכמיטאג איז די אר"י הקדוש האט געמורמלט, ער האט געזאגט עפעס, און רבי חיים וויטאל האט זיך צוגעבויגן צו הערן וואס ער זאגט, אבער ער האט נישט פארשטאנען. ווען די אר"י הקדוש האט זיך אויפגעוועקט האט ער אים געפרעגט, רבי וואס האסטו געזאגט? האט ער געזאגט, כ'בין געווען יעצט אין דעם און דעם היכל, מ'האט מיר מגלה געווען אכציג טעמים פארוואס משה רבינו האט געזאגט פאר די מרגלים עלו זה בנגב, די דריי ווערטער, ס'איז גארנישט, ס'איז דריי ווערטער, עלו זה בנגב, אויף דעם האט מען מיר אויס. געזאגט אכציג טעמים אין הימל פארוואס ער האט געזאגט עלו זה בנגב, זאגט אים רבי חיים וויטאל טייערע רבי זאג מיר אויס די טעמים, זאגט ער מיין קינד ווען איך זאל דיר וועלן אויסזאגן נאר דעם ערשטן טעם אליינס וואלט עס געדארפט דויערן פינף הונדערט יאר, פינף הונדערט יאר דויערט עס, פרעגט ער אים וויאזוי האט עס דער רבי אזוי שנעל געכאפט, זאגט ער ווען מען מאכט עליית נשמה דארטן איז דאך למעלה מן הזמן, קען מען אין איין שעה אזויפיל לערנען וויפיל מען קען דא לערנען אין הונדערטער יאר, אין טויזענטער יאר, ווייל אז איין טעם דויערט פינף הונדערט יאר שטעל דיר פאר אכציג מאל פינף, פיר טויזענט מאל אזוינפיל אין פיר טויזענט, ס'איז א מורא'דיג, עניוועי, דער הייליגער גאון איז אויך געווען א מורא'דיגער בעל מקובל, בעל סוד, ער האט געקענט סודות התורה, עס ברענגט זיין תלמיד דער מהר"י שקלאוו, ער ער האט מעתיק געווען רוב כתבים פונעם הייליגן גר"א, ברענגט ער. די ספרא דצניעותא, אז אמאל איז דער ווילנער גאון איז געווען זייער צוגעלייגט אינדערפרי סוכות דעם ערשטן טאג, האט ער געפרעגט, די תלמידים האבן אים געפרעגט, וואס ביסטו וואס איז די רבי אזוי צוגעלייגט, ס'דאך די מצוה פון ושמחת בחגך, האט ער געזאגט אז ווען ער איז אויפגעשטאנען, מען האט אים מגלה געווען פון הימל ביים שלאפן צוויי טויזנט און צוויי הונדערט פשטים פארוואס משה רבינו האט געזאגט עלו זה בנגב, טווענטי טו הונדרעט, אזוי ברענגט ער, און אזוי ווי די ס'איז ידוע דער ווילנער גאון האלט דאך אז מען טאר נישט אפילו מהרהר זיין בדברי תורה פאר ברכת התורה, איז ער געגאנגען און ער האט נישט מהרהר געווען, אזוי ווי ער האט נישט מהרהר געווען האט ער אלעס פארגעסן, אזוי ווי ער האט אלעס פארגעסן האט אים זייער וויי געטון, ווייל צו פארגעסן אזאלעכע סודות, איך מיין ס'איז נישט, ס'קומט נישט צוריק אזוי שנעל, שפעטער נאך ברכת התורה האט. האבן זיי געזעהן ווי דער ווילנער גאון שמייכלט, האבן זיי אים געפרעגט וואס ס'איז רבי, האט ער געזאגט כ'האב מיך צוריק דערמאנט אלעס, מען האט אים עס צוריק געגעבן פון הימל א מתנה, מען רעדט דא פון מורא'דיגע זאכן, עלו זה בנגב ווערט געברענגט אין די ספרים, דאס איז עיין ז' ב' דאס איז ראשי תיבות פון עזב, די רשעים די אפיקורסים זאגן אז ס'איז עזב השם את הארץ, דער אייבערשטער האט חלילה איבערגעלאזט די ערד און ער איז נישט משגיח, אזוי שטייט אין איוב דער פסוק. על כל פנים, האט דער אייבישטער געוואלט ווייזן פאר די מרגלים, ווי עטס עטס גיין וועל איך מיט ענק מיטגיין. פארקערט, דער אייבישטער און די שכינה איז אזוי שטארק מיטגעגאנגען, אז דאס וואס זיי האבן געזען אז מען באגראבט דארטן טויטע, איז געווען צו ווייזן צו נישט דארפן זיך שלאגן אפילו. די שכינה הקדושה טוט אויס'הרג'ענען די גאנצע כנען, און זיי האבן עס מיסאינטערפרעטעד. אויכעט ווערט געברענגט. בועז, דאס אויכעט עזב די אותיות בועז. בועז איז געווען אן אלטער מענטש פון אריבער דרײַ הונדערט יאר, און דעם נעקסטן טאג ווען ער האט געוואוינט מיט רות איז ער געשטארבן. ס'איז געווען וואס זיי האבן געהאלטן אז דעם טעם פארוואס ער איז געשטארבן איז ווייל ער האט קיינמאל נישט געטארט חתונה האבן מיט איר, ווייל ס'איז נאך נישט מבורר געווארן, ס'איז נאך געווען א גאנצע מחלוקת צי עמון ולא עמונית, מואב ולא מואבית, אבער למעשה ער האט געוואוינט מיט איר, ער האט אראפגעברענגט די המשכה פון מלכות בית דוד. און דאס האפמען אונז אם ירצה השם אז משיח העט אונז אויסלייזן. סא דאס זענען אלע זאכן וואס דער רבונו של עולם פירט מיט סודי סודות. אבער על כל פנים, נישט דאס איז וואס איך וויל יעצט ארויסברענגען. וואס איך וויל ארויסברענגען איז. יעצט למעשה אז ס'איז דא א חולה אין די משפחה און מ'דארף גיין אין שפיטאל, ס'איז זייער שווער, און ס'איז ביי מיר געווען א. ביסעלע אביסעלע צושטערט די שמחת יום טוב, ביסעלע, נישט צופיל, ווייל כ'ווייס איך בין מקיים א גרויסע מצוה פון ביקור חולים, אבער איך וויל ענק זאגן איין זאך, ס'געווען א גרויסער צדיק, ער האט געהייסן דער היכל הברכה רבי אייזיק'ל קאמארנער, איך מיין ווען איך זאל אנהייבן צו רעדן פון זיין גדלות וואס איך ווייס נאר, העט זיך די טעיפ ענדיגן, און דאס איז יעצט נישט דער מכוון, איז דער רבי אייזיק'ל קאמארנער שרייבט. ס'איז געווען עפעס א צייט וואס ער איז דורך געגאנגען אנדערטהאלבן יאהר געוואלטיגע נסיונות פון עצבות פון מרה שחורה, ער זאגט אבער ער האט זיך אלץ געהאלטן און געבעטן דעם אייבערשטן ער זאל אים שוין אויפלייכטן די אויגן, וועט דאך נישט אייביג דויערן דאס, זאגט ער און ער איז נישט געפאלן ביי זיך ער האט ווייטער אנגעהאלטן עבודת השם, ויהי היום איז ער געשטאנען. און ער האט געלערנט די משנה אין מסכת יבמות פון האשה רבה, דאס מיינט אזוי, אין מסכת יבמות איז דא האשה רבה און האשה שלום, בקיצור ס'איז צוויי האשה'ס, ער האט געהאלטן ביי האשה רבה, יעצט אונז פארשטיי מיר נישט די סודות וואס דארטן טוט זיך, אבער זעט אויס דער הייליגער קאמארנער האט יא משיג געווען. זאגט ער ס'איז אויף אים אראפגעקומען אזא געוואלדיגער אור און ס'האט אים אויסגעזאגט אזאלכע סודות וואס דארטן. טוט זיך אין די משנה פון האשה רבה אז די סודות העט משיח לערנען מיט די אידן נאכן זיבעטן טויזענטן יאר. געהערט וואס דא טוט זיך? זאגט ער ס'איז אלץ געווען ווייל ער איז געווען מורא'דיג בעצבות און ער האט זיך נישט געבראכן און געפאלן און האט ווייטער אנגעהאלטן עבודת השם האט מען אים מגלה געווען אזאלעכע אורות. יעצט בפשטות קען מען זאגן האשה דאס האט דאך צוטון מיט די שכינה הקדושה די גאנצע די גאנצע ש"ס קען מען דאך איבערטייטשן על פי קבלות. דא פון אר"י הקדוש איז דא א ספר ווי ער זאגט ארויס אסאך סודות, על כל פנים אונז עמיר גיין יעצט אבער דא מיט אונזער ענין, ס'האט זיך נישט, דער הייליגער קאמארנער האט זיך נישט געבראכן פאר די עצבות און פאר די צרות מיט די יסורים וואס ער איז דורך געגאנגען און ער האט אנגעהאלטן ווייטער, שוין, כ'האב געקלערט, טוט זיך וואס טוט זיך, מ'מוז ווייטער אנהאלטן, מ'קען נישט פאלן אין עצבות אריין, ס'איז יום טוב, ס'איז זמן. שמחתינו, דאס ברענגט שמחה אויף א גאנץ יאר, ס'איז געווען, יום טוב איז געווען אזוי, דאנערשטאג פרייטאג, שבת איז געווען דער ערשטער טאג חול המועד, זונטאג איז געווען דער צווייטער טאג, און מאנטאג איז געווען דער דריטער טאג. מאנטאג ביינאכט האב איך באקומען א טעלעפאן קאל פון א האשה רבה פון גאר א. א גרויסע פרוי, א הויעכע פרוי, הויעך מיין איך נישט סיקס אדער סעווען פוט, ווייל כ'האב גערעדט מיט איר נאר אויפן טעלעפאן, ווייס איך נישט ווי טאל זי איז, נאר הויעך מיין איך מיט השגות. עניוועי, זי קאלט מיך אן, זי זאגט זי איז פון די גרעדזשועיטינג קלעס פון בית רחל, איר טאטע האט איר געזאגט אז אזוי ווי זי גייט ארויס ארבעטן, זי גייט נישט אין די צוועלעפטע קלאס, זי גייט ארויס ארבעטן, מוז זי נעמען אן אינדזשעקשאן, אן אימיונעזעישאן, זאל וויסן וואט לייף איז אלל עבאוט, ענד די פעקטס אוו לייף. בקיצור, האט איר טאטע איר געזאגט דו מוזט אויסהערן נחום ראזענבערג דעם האטליין וואס כ'האב געמאכט דעדיקעיטעד ספעשל פאר די מיידלעך וואס זיי גייען ארבעטן? שוין! זאגט ער מיין טאטע האט עס געמאכט מיך אויסהערן דריי מאל און ער האט מיטגעהערט מיט מיר און האט מיר יעדעס מאל נאך בעסער מסביר געווען אפשר פארשטיי איך נישט פונקטליך וואס איך רעד. זייער פיין געווען! ס'איז געווען ממש אנבעליוועבל! באמת זאגט זי. אין די גאנצע אכצן יאר האט מיר מיין טאטע אזא פרעזענט נישט געגעבן ווי דער פרעזענט. און נאכדעם זאגט זי מיר אז די אלע מיידלעך וואס זענען געווען די גרעדזשעוועטינג קלעס האבן עס אויסגעהערט ביקאוז חברא חברך אית ליה וחברא דחברא חברך אית ליה. מען האט געזען אז מען רעדט דירעקט צו די מיידלעך. איז ווער עס האט געהאלטן אז ס'איז א תועלת האט געזאגט פארן חבר ליסן דו ווילסט עפעס הערן? זיי נישט נאאיוו זיי נישט סטופיד נעם אראפ דיין סטופידיטינעס און הייב אן צו לעבן אין די ריעל ווארלד. סאו, בקיצור, פארטיג. זאגט זי, נארמאל זענט איר גערעכט, איר רעדט אייביג אז ווען די מלמדים קומען נישט אריין, ס'איז שבת, ס'איז יום טוב, דעמאלטס קומען די חזירים און זיי הייבן אן צו ארבעטן. ס'איז די זעלבע אויך אין ארבעט, יעדן טאג קומען דאך אריין אפאר מיידלעך, סאו דערס נאו ביג דיעל, ער גייט נישט מאנס זיין אדער טאטשן ווען יעדער זעהט, ווייל ס'איז אים נישט גוט. וואס האט ער געטון? האט ער געווארט, געקומען יעצט א געלעגנהייט. ס'איז געקומען חול המועד, האט ער געזאגט אזוי, נארמאל חול המועד, אזוי ווי מ'האט דאך נישט געארבעט א גאנץ יאר, איז דא נישט וואס מ'זאל אנהייבן מיט ארבעט, האט ער געזאגט פאר די מיידלעך אז זיי דארפן נישט אריינקומען חול המועד, ער געט זיי אף, ער געט נישט קיין פעיד אף, ווייל זיי האבן נאך נישט געארבעט גענוג לאנג, אבער זיי מוזן נישט אריינקומען. פאר איין מיידל, זעהט אויס געווען די שענסטע, אדער שי לוקט די מאוסט טימיד פראם אלל די גערלס, האט ער איר געזאגט, ליסען, דו מוזט אריינקומען ווייל איינער מוז עפענען די מעיל, צו זיצן א גאנצע וואך אן א מעיל עפענען דאס איז נישט מעגליך, עס איז דא וויכטיגע אינוואויסעס מיט אלעם. און דא האט זיך אנגעהויבן דער פראבלעם, אזוי ווי זי איז געווען די איינציגע וואס איז אריינגעקומען, דאס איז א פראבלעם, וועגן דעם זאג איך אייביג, תוס' פרעגט א קשיא אין נדה, אז א פרוי זאגט טמאה אני איז זי באגלייבט, טאמער זאגט זי טהור אני איז זי אויך באגלייבט, פרעגט תוס' א קשיא, אויב זי האט געזאגט טמאה אני. אז איך האב יעצט מיין וסת, איך בין א נדה, וויאזוי קען זי זיין באגלייבט קעגן א חזקה? אונז ווייסט מיר אפילו טויזענט עדות זענען נישט באגלייבט קעגן א חזקה. זאגט תוס', יא, דאס איז א נארמאלע חזקה. ס'איז אבער דא אזא זאך וואס דאס הייסט חזקה עשויה להשתנות, ס'קען זיך טוישן, אמאל קען מען זיין טמא און אמאל קען מען זיין נישט טמא, איז במילא איז זי באגלייבט. א מורא'דיגער תוס'. יעצט די זעלבע אויך אין די ביזנעס. דער טאטע איז געגאנגען אויסטשעקן וויאזוי ס'זעהט אויס, די מאמע איז געגאנגען אויסטשעקן, אנדערע מיידלעך מיטן טאטע זענען אויך געגאנגען אויסטשעקן, און עם כל זה איז עס א חזקה עשויה להשתנות, ס'קומט אזא חול המועד, זאגט מען פאר איין מיידל דו מוזט אריינקומען, און דעמאלטס הייבט ער אן צו טאנצן. דאס הייסט חזקה עשויה להשתנות. עניוועי, די זעלבע רעד איך אייביג, אז אויב ס'איז נישט דא געהעריג חדר, און די קינדער נישט אנדער קאנטראל, איז א צרה. שוין, בקיצור, זי קומט אריין, זי עפענט די מעיל, ס'איז א מחיה. ס'האט נישט געדוירט לאנג, נארמאל דארף עס דוירן דריי פיר שעה, ווייסט, עפענען די מעיל. ס'האט נישט געדוירט לאנג פאר ער קומט צו און ער ווייזט איר שוין אז ס'איז דא איין וויכטיג אינוואויס וואס מ'מוז נאך היינט באצאלן דעם טשעק. שוין. אבער ער לייגט עס איר אראפ אויפן טיש, ער גייט אונטער איר, זי זיצט אויסגעדרייט צו, כ'ווייס, צו מזרח זייט למשל, גייט ער אונטער איר און ער געט עס א לייג אראפ אזוי פון די בעק, פון די בעק פון, ער איז אין די בעק, און ער לייגט עס איר אראפ און ער רירט איר אן אזוי מיט די האנט אזוי א מחיה בהוי די יאפ יא און ער גייט ווייטער און ער האלט דעם אינוואויס אין די האנט און ער לייגט עס איר אראפ ביז ס'איז אנגעקומען צום טיש. שוין. מורא'דיג, ויהי כאשר טמא את דינה אחותם. בקיצור וואס האט דאס מיידל געטון? יעצט האבן מיר עס צו צעלייגט. מעיק בעליוו איך דערצייל ענק די סטארי זעקס יאר צוריק. איר ווייסט וואס דאס מיידל טוט? זי בייסט זיך אריין אין די ליפן, זי זאגט פאר קיינעם נישט, זי האט דאך נישט פאר וועם צו זאגן, שי דאזענט דו עניטינג. זי איז שוין דעמעדזשד גודס, ביקאוז סעקשועל אביוז האט נישט צו טון מיט ביה, צו וואוינען, אינטערקאורס, דאס איז די זעלבע סעקשועל אביוז. בקיצור, נאכדעם. געשעט איינס פון צוויי זאכן, אדער סלאולי שי סליפס עוועי פראם דיס פלעיס, און נאכדעם האט זי א מענטל בלאק פאר די רעסט אוו הער לייף אן א דזשאב, אדער זי מאכט א שווייג, זי זאגט גארנישט, און צוויי טאג ארום טרייט ער עס נאכאמאל אויס, און אז ער זעהט אז זי איז א מיידל וואס איז טימיד, זי האט מורא, זי שעמט זיך, זי האט מורא פאר די מעדזשיק ווארד, ניין וואן, ניין ניין ניין, די מעדזשיק ווארד איז שידוכים.

עס איז געווארן א סעקס פיעטשער פאר א חזר. נישט ווייל ער האט געלט ס'קען זיין ער האט נישט קיין געלט אויך נישט קען זיין ער האלט דעם גאנצן אפיס פאר דעם. נו איז דאך שוין זעקס יאר שפעטער שוין אנדערע צייטן געגאנגען די מיידל האט זיך געגעבן א שטעל אויף פון איר בענקל און זי האט אים אראפדערלאנגט אזא פראסק אז ער האט זיך איבערגעקערט הי דידנט עקספעקט דיס טו קאם ער האט זיך איבערגעקערט. און זי זאָגט, זײַן גרויליגע באָרד איז געבליבן האַלב אין איר הענט, ווײַל ווען זי האָט אים דערלאַנגט אַ פֿראַסק, האָט זי אים אָנגעכאַפּט די באָרד און געוואָלט אויספֿליקן די באָרד. Wow, I have to tell you something, משה רבינו גייט ארויף אין הימל, און ער זעט רבי עקיבא דרש'נט גרויסע סודות התורה, זאגט ער פארן אייבערשטן, איך פארשטיי נאך נישט, דו האסט אזא מענטש ווי רבי עקיבא וואס ער דרש'נט אזאלכע סודות, אפילו פאר משה רבינו'ן האט מען נאך דעמאלטס נישט געהאט אויסגעזאגט די סודות, ווייל די עיקר קבלת התורה איז געווען מער ווייניגער אויף די. גשמיות התורה, נישט אויף די סודות התורה, האט ער עס געהאט אינגאנצן, זאגסטו גייסטו נעמסט מיך שרייט משה רבינו, עניוועי, זאגט ער נאכדעם דער אייבישטער, יא, איך האב אזאלכע מענטשן ווי רבי עקיבא, מלאכים אין הימל, און איך וויל דו זאלסט געבן די תורה, ווייל משה רבינו איז געווען דער דעת פון כלל ישראל, דער נשמה פון כלל ישראל, על כל פנים, האט ער געבעטן דעם אייבישטן אז עס זאל כאטש זיין מיוצאי חלציו, האט אים דער אייבישטער געזאגט, יא, ס'עט זיין. ס'איז א מורא'דיגע זאך. פרעגט מיך די מיידל, זאג מיר, איך האב גוט געטון? ווייל איך בין אביסל דערשראקן. זאג איך, גוט האסט געטון? הלוואי ס'זאל זיין מיוצאי חלצי, מיינע קינדער און אייניקלעך זאלן זיין מיט אזא קוראזש. נאכדעם זאגט זי, זי האט אבער מורא וואס וועט זיין אז ער וועט רופן די פאליס. זאג איך, איך וועל דיר זאגן צוויי זאכן. נאמבער וואן, ער רופט נישט קיין פאליס ווייל ער האט מורא. דו ווייסט ווען דו זאגסט אז ער האט דיך געטאטשט, ער איז פינישט. ער גייט דזשוינען די קלאב נחמיה וועבערמאן מיט יעגוטקין. נאר איין זאך קען איך דיר זאגן, יו נעווער נאו האו טינגס וויל פאל, סאו גיי קודם אריין אין די סעקס קריים יוניט און דארט מאך א קאמפלעינט, די דארפסט נישט גיין פאראויס, קענסט עס לאזן, ס'זאל בלייבן א קאמפלעינט, ווייל ס'וועט גיין אין די פריסינקט וועט זיין און מ'עט עס מבער זיין, די קענסט דאך שוין די ליעזאן דארטן, וועל איך מאכן זיכער אז ס'איז אנגעקומען, ווייל איך ארבעט מיט א גרויסן עף בי איי עידזשענט צוויי, א מאן און א פרוי, און איך גיי מאכן זיכער אז ס'איז דארט, דאס קענסטו זיין זיכער, עניוועי. און זי האט זיך זי האט מיר געזאגט טענק יו ווערי מאטש, און זי האט געזאגט שכוח פאר די קארידזש וואס איר געבט פאר די מיידלעך, און ברוך השם כ'האב מיך נישט געלאזט צו זיין א וויקטעם. זי קען זיין יעצט אז זי איז אויך שוין א וויקטעם, אבער וויבאלד זי האט גענומען נקמה, די ריווענדזש איז פיפטי פערסענט אוו די קיור. און אזוי גייט זיך עס אנהייבן. ס'האט אמאל איינער געזאגט אזוי, לאמיר זיך אפרעכענען, זאגט ער, דו באצאלסט דאך נישט קיין חובות עניוועי, זאגט ער, די וועלט זאגט, אז אפגערעכנט איז האלב באצאלט, סא רעכן איך מיך היינט אפ און נעקסטע וואך וועט מען זיך נאכאמאל אפרעכענען האב איך דאך אינגאנצן באצאלט. סקען זיין סששששש איך האב איר געזאגט סקען זיין די ביסט אנדער טראמא די מוזט גיין פאר העלפ ענד דו איט אבער ס'איז שוין נישט די מין העלפ ווי אז זי האט נישט גענומען ריווענדש עניוועי ברוך השם. דאס האט מיר געמאכט אזא מין עונג יום טוב, איך זאג אייך די צווייטע טעג איז געווען האישה רבה מיט האישה שלום, ביידע ביידע האבן מיר געגעבן קארידזש אז איך זאל האבן א שמחת יום טוב, ווייל איך זעה דאך אז ס'טוט עפעס אויף, באמת איך האב געמיינט איך רעד דא איך ווייס צו דרײַ און פֿופֿציק מענטשן, ס'איז שוין צוגעקומען איינער, נע נע נע נע נע, איך האב נישט געוויסט אז גרעדזשועטינג קלעסעס לערנען דאס, און איינער לערנט דעם צווייטן. און ס'איז געווארן א מאוומענט, און איך וויל טאקע יעצט נאך יום טוב צוריק ברענגען יענעם שיעור און עס ארויפלייגן אויף א קעסטל וואס זאל בלייבן אויף אייביג, אז יעדעס מיידל זאל דאס קענען אויסהערן ווען זי וויל, ווייל אזוי ס'גייט דורך די וואך גייט זיך אראפ דער שיעור. סאו, העדס אפ צו די מיידל, העדס אפ צו אלע בת רחל מיידלעך, און העדס אפ צו אלע אידישע טעכטער, דזשאסט קיעפ אן דואינג וואט יו העוו טו איף עניבאדי טאטשעס יו. יעצט איך קען דיר נישט זאגן זאלסט אים געבן א פראסק ווייל דעמאלטס קען מען מיר מאכן גרויסע פראבלעמס ווייל מענטשן הערן מיך און דאס הייסט אז איך העץ אן. סא איך זאג דיר נאכאמאל דו זאלסט גיין צו די פאליס זאלסט קאלן נײַן וואן וואן. האסט געדארפט ארויסגיין פונעם אפיס און קאלן גראד דארט נײַן וואן וואן אבער דו האסט דאך מורא פאר שידוכים מיט אנדערע זאכן סא. ווען מען זאגט מיט די ליעסט אמאונט אוו טולס דעט יו העד, האסטו געטון די בעסטע דעט יו ווער עיבל טו דו. און נאכאמאל, איך זאג נישט אן אנדערער זאל עס טון, ווייל דעמאלטס קען איך האבן פראבלעם. ווי האט ליפא פרידמאן געזאגט, קיינער זאל נישט גיין אויף סעווענט עוועניו און נישט ווארפן די אייער וואס איז דארטן אנגעגרייט פאר אנדערע זאכן. באט איי העוו טו טעל יו סאמטינג מיידל, הועווער יו אר, יו אר גרעיט. דער אייבערשטער האט אויך הנאה פון דיר. גלייב מיר, דער אייבערשטער האט אויך געהאט אן עונג יום טוב פון דיר. שוין. יעצט לאמיר גיין ווייטער. כ'האב געוואלט זאגן נאך א זאך, כ'האב געהאט אמאל א חבר געהייסן שלום גרינבערגער, און זייער א וואוילער מענטש, א ספעשל פיינער מענטש. איינער קאלט מיך אפ, כ'האב געזאגט מען זאל קויפן פאר צען דאלער אן אתרוג, קאלט מיך אפ איינער גרינבערגער אתרוגים, און ער זאגט מיר זאלסט וויסן אז אונז עמיר דיך הרג'נען. פרעג איך וואס איז געשען, זאגט ער האסט קאליע געמאכט די גאנצע אתרוג ביזנעס, מ'קען נישט פארקויפן אן אתרוג, יעדער זאגט כ'זאל קויפן פאר צען דאלער. יעצט איך ווייס נישט ווער די גרינבערגער אתרוגים זענען, אך, ס'קען נישט זיין אז דאס איז מיין חבר שלום גרינבערגער, קודם איז ער געווען זייער אן איידלער מענטש, ער וואלט נישט גערעדט אזוי, איך קען דאך אים, איך האב דאך אים גוט געקענט אסאך יארן, ער האט מיר אמאל אין די ישיבה אלס בחור, איך האב צוגעמאכט א פענסטער ער האט געעפנט האט ער מיר געגעבן א שטופ, ס'איז געקומען פאר קבלת שבת זאגט ער איך קען נישט צוגיין צו קבלת שבת אז כ'האב מצער געווען א בחור, און ער איז מיך געקומען איבערבעטן, איך קען דאך נישט גלייבן אז ער זאל זאגן ער גייט מיך שיסן, און נאכדעם נאך א זאך איך ווייס אז ער לעבט שוין נישט א לאנגע צייט, סאו מ'קען נישט סטראשען פון יענע וועלט אויכעט. כ'ווייס נישט. קאלט ער מיך אפ זאלסט וויסן האסט אונז אפגעהארגעט די ביזנעס. כ'האב הנאה. ס'איז נישט קיין ביזנעס, ס'א גניבה גזילה. קענסט טוהן די זעלבע זאך א גאנץ יאר. גיי קויף חזיר, פארקויף עס אין ווילימסבורג און אין בארא פארק פאר כשר פלייש, אזוי ווי דער בוסטינער האט געטוהן באלד א יאר און אביסל מער, עסטו מאכן אסאך געלט. וואסארא מין לצנות איז דאס? פארקויפסט דעם עולם בחזקת בוודאי, און חוץ פון דעם כ'האב דיר שוין געזאגט, ס'איז א סכנה פאר די אלע בעלי מכשירים וואס זיי פארן, ס'איז געווען א בעל מכשיר וואס האט נישט נאר געטאטשט די פטמאות פון די אתרוגים, ער האט אויך בודק געווען די פטמאות פון א טאליענער שיקסע. כ'וויל אייך פרעגן, ווען איינער קומט צו אונז מיט אזא אתרוג, ער האט פארקויפט אונטערן טיש פאר פינף הונדערט דאלער, פאר טויזנט דאלער, ער האט דיך אראפגעקלויבט מיט א נארישן, סאו איך וויל פרעגן די שאלה, ווען איינער קומט מיט אזא אתרוג, ער שאקלט פאר'ן אייבערשטן, וואס מיינט איר, וואס טוט עס אויף? עניוועי, כ'האב הנאה. סאו איך וואלט געוואלט וויסן ווער דער גרינבערגער איז, ער וואוינט אין ארץ ישראל, צו אין פאריז, צו אין ניו יארק, און נאכדעם וואס הייסט ער גייט מיך סטראשען, ער גייט מיך הרג'ענען, פארוואס, פארוואס בין איך מחיוב מיתה? אבער דאס זעה איך אז ס'האט געמאכט א רושם, אבער נישט קאלט נישט יענער אפ, מסתם האט עס אים אפגעהארגעט די גאנצע ביזנעס. יא, ער האט מיר נאך געזאגט אזוי אז אפילו דעם רענטל פונעם טרעילער צאלט ער זיך נישט אויס היי יאר. זאג איך אים, נו, כ'האב דיר דען געהייסן זאלסט רענטן א טרעילער. פאר אלל איי קעיר, פארקויף עס אין פראנט פון א בית מדרש. אן א טרעילער, גיי אין פראנט פון פאפא בית מדרש, פארקויפט מען אסאך דזשאנק, פארקויף דאס אויך. עניוועי, כ'האב הנאה דער עולם איז קלוג. נאכדעם קאלט מיך איינער אן זאגט ער, איך האב דיך געפאלגט. איך האב געקויפט פאר צען דאלער אן אתרוג כ'בין געגאנגען צום רב, דער רב געזאגט ס'איז כשר, נאכדעם האב איך צוגעקויפט די אלע אנדערע זאכן, און פאר די איבריגע געלט בין איך געגאנגען חול המועד'יג מיט די קינדער אין די פאוקענאו מאונטענס. כ'האב קיינמאל נאכנישט געהאט אזא שיינעם חול המועד, ברוך השם אז ווי דער אינגערמאן האט שכל, ס'איז א חלק פון שלום בית צו גיין אביסל אין די פאוקענאוס, ס'איז נאטינג ראנג עז לאנג עס איז מיט דיין ווייב און מיט דיינע קינדער, דזשאסט דו איט. יעצט קאלט מיך אן עפעס א רב און ער זאגט מיר איר ווייסט הרב נחום, איר זענט הונדערט פראצענט גערעכט, פרעג איך אים מיט וואסערא ענין, מיט דעם וואס מען דארף לערנען די קינדער, זאגט ער איך האב געדאווענט אין א שול וואס האבן געדאווענט איבער טויזענט מענטשן, ווען מען האט געמליינט נעילה ואת זכר. זאגט ער, איך האב נישט געזען די רבי זאל הייסן יעדער זאל ארויס גיין מיט די קינדער. ניין ניין ניין, יו אר רייט זאגט ער, דו ביסט אזוי גערעכט, דו ווייסט אליין נישט ווי גערעכט דו ביסט. שוין ברוך השם ס'דרייט זיך שוין מיין וועג. יעצט וויל איך רעדן פון א פרשה וואס יעדער האט מסתם געהערט, וואס הערט אויס דעם האטליין, איך האב גערעדט פאר צוויי דריי וואכן צוריק וועגן ווידיאוס אין די מקווה, מ'איז געגאנגען מ'האט גענוצט מענער מקווה'ס, ס'איז געווען ווידיאוס דארטן. פרויען זענען מורא'דיג אנגעווייטיגט, כ'האב געזאגט א פרוי זאל סוען דעם רב, און כ'האב געפרעגט אן אפיקורסיש געדאנק, און כ'על עס נאכאמאל פרעגן, טאר אפילו נישט רעדן אזוי, און טאר נישט טראכטן אזוי, אבער ווייסט דאך אז ס'שטופט יענעם, פרעגט ער, פרעג איך א קשיא, ווער זאגט אז מענדל טייטלבוים, אהרן'ס זון, האט נישט קיין ווידיאו אין די מקווה, און ווער זאגט אז אהרן האט נישט אין זיין מקווה א ווידיאו? ווען ס'האבן זיך פארהערט די צוויי חברה יאסל וואלדמאן מיט אהרן טייטלבוים איז געווען אז יאסל וואלדמאן האט אונטערגעשטעלט א מענטש וואס האט געפיקסט ביי אהרן'ען די לעקטער און ס'געווען ריקארדעד אלע זיינע קאלס און די רעבעצן האט דערציילט פאר מענדל טייטלבוים וויאזוי מ'דארף מאכן פונקטליך וואס דאס הייסט רש"י זאגט וישכב עמה כדרכה ויענה שלא כדרכה אלעס פארציילט וויאזוי מ'דארף זיך אינדזשויען און וויפיל מער צו פארמערן די פלעזשער בין איש לאשתו. זי האט גערעדט אזא מנוולות, איך זאג אייך באמת איך ווייס נישט צו ס'איז נאך דא אסאך אזאלעכע רעבעצענס מיט אזויפיל מנוולות, מ'האט אויסגעהערט די אלע טעיפס האבן זיך ארום געדרייט, אלע בחורים האבן עס געקענט הערן, האט זי נישט געלייגט אין חרם, עניוועי, מענדל איז אויך א מושחת, און אהרן'ס איידעם דער מייזעלס, שמעון זאב מייזעלס, ס'איז דא א ווידיאו ווי ער פארט מיט אן אשת איש, ער האט איר מסביר געווען אז ער וויל רעדן מיט איר וועגן איר מאן אז ער איז א באם, ס'וועט נאך אלעס, מיט די צייט קומט אלעס ארויס. אונז ווארט מען נאר אויף א געוויסע זאך און נאכדעם גייט אלעס שיסן. זעהסט דאס איז די גוטסקייט פון צו זיין א רעבע. א רעבע איז אווער ענד אבאוו די לאו, ער בלייבט רעבע אפילו ער קען אריינקומען מיט אן אשת איש אין בית מדרש און זיך קישן און וואוינען מיט איר פארן ארון קודש אזוי ווי טיטוס הרשע. ער קען ארויסנעמען די מויד דעם ספר תורה און וואוינען אויף די ספר תורה און ער בלייבט רעבע. די בעסטע זאך וואס א מענטש זאל וועלן ווערן איז א רעבע. קען טון וואס ער וויל. האב איך אייביג געפרעגט דעיס אז ר' מענדל אינדזשויט זיך נישט. מ'האט געמאכט אזא ריזיגע מקווה, ער האט אריינגעלייגט אביסל ווידיאוס דארטן און ער זיצט יעדן טאג און ער אינדזשויט זיך. ער קוקט ווי יעדע פרוי זייפט זיך, חפיפה, מיט אלעם. שוין, יעצט איז אזוי, בדרך כלל ווען איך זאג א האטליין, איז דא ארבעה דעות במיתה, א גרוש הנושא גרושה, איז דא ד' דעות במיתה, יא יעדער זאגט אזוי און דער זאגט אזוי, יאפ, ס'איז דא מענטשן וואס האבן געקאלט ס'איז זייער א טיפע אפיקורסיש געדאנק נאר ליידער ליידער אפשר איז עס אמת, אנדערע זאגן ביסט משוגע, ביסט אהער, ביסט אהער, אקעי, איך נעם דאך פון יעדן אלע קאמפלימענטס מיט אלע קריטיקס, למעשה איז אזוי. א פרוי איז געפארן אויף וואשינגטאן די סי און זי האט אויסגעהערט דעם האטליין וועגן די פרויען אין די מקווה. יעצט איך וויל ענק זאגן באמת אליבא דאמת, איך קלאפ מיך ועל חטא ווייל די רבנים זענען באמת געווען גערעכט, דער האטליין איז זייער א פאוערפול טול, איך אליין האב נישט געגלייבט וואסער א פאוערפול טול דער האטליין איז, איך האב אנדער עסטימעיטעד דעם האטליין, איך האב אנדער עסטימעיטעד דעם נאלידזש פון די רבנים וואס א האטליין מיינט. כ'קלאפ מיך על חטא, איי מעיד א מיסטעיק. כ'האב געהאלטן אין די בעסט קעיס סענעריאו וועלן מיך אויסהערן פופציג אידן, האב איך געמאכט א חשבון, רוב קליינע רעבעס האבן נישט קיין פופציג אידן ביי שאלעשידעס, האב איך אזויפיל וויפיל יעדער קליינער רעבעכל. שוין, איז אויך גוט. דעיס אז כ'על האבן אזויפיל הערערס האב איך נישט געגלייבט. און סקען זיין סאיז נישט וועגן דעם ווייל סאיז מיין פראפעשענאליטי אין רעדן צי כדומה, איך מיין אז סהאט מער צו טוהן מיט די אישוס וואס איך טוה אדרעסירן, די אישוס זענען מוראדיגע אישוס, זענען אישוס וואס מהאט געדארפט רעדן און קיינער האט נישט גערעדט, און ממילא איז עס נישט אזוי ווייט די ספיטש ווי די אישוס. יעצט, א פרוי פארט קיין וואשינגטאן מיט איר מאן, און זי הערט עס אויס, זי קומט פון בארא פארק, און זי האט חתונה געהאט מאדערן, אוי אבער זי וואוינט אין DC, זי קען גוט אידיש, במילא גלייכט זי מיך צו הערן. זי האט אפילו אפגעקאלט פרעגן צי אפשר כ'האב אויף ענגליש אויך, זי וויל איר מאן זאל קענען הערן, כ'האב נישט געוואוסט דאס איז ער, עבאוט ער גלייבט נישט די אלע זאכן איז ליגנט, ס'שקר, ס'בלאף, נחום ראזענבערג. פון די פֿופֿציק וואס רל האגער מיינט אז ער האט איז שוין נאר געבליבן פֿינף הערערס. און דער אמת איז כ'האב נישט קיין איין הערער, איך הער מיך אליינס אויס פֿינף מאל, מיינט מען אז ס'איז פֿינף הערערס? אה שטותים. עניוועי. בקיצור, ס'האט צו געטאטשט א נערוו, אן אפען נערוו, אז ווער ווייסט טאקע וואס טוט זיך אין די אלע פרויען מקווה'ס? ס'האט זי ממש גערירט. בקיצור, זי איז אנגעקומען. פאר יום כיפור אויף די סי און זי האט געמאכט דערפון אן אישו ביי די פרויען, זי האט גערעדט מיט די פרויען, זי האט געזאגט איר זאלט וויסן ווייל ס'איז דא מענער מקווה'ס וואו מ'פאטשקעט קינדער, האט הרב ראזענבערג געזאגט אז מ'זאל אריין לייגן קעמערעס, און ער האט פארלאנגט אז מ'זאל אפילו לייגן אין די מקווה פער סעי, נישט נאר וואו מ'גייט אריין צו וואו מ'גייט ארויס, נאר ממש אין די מקווה העכערן בית הטבילה און אין יעדן טוילעט און אין יעדן שאוער, און. ס'איז זייער נישט גוט ביקאוס פרויען נוצן עס ערב יום כיפור און פון וואנעט ווייסט מען אז אין די פרויען מקווה'ס איז עס נישט דא? בקיצור ס'איז געווארן א גאנצע נושא ונותן, שיטות ארויף שיטות אריין שיטות ארויס יעדער האט געזאגט אייגענע סברות, נאכדעם געט זיך א רוף אן א פרוי יו נאו איך האב געכאפט דעם ראביי וואס די ראביי שפרינגט ארויס פון די מקווה ענד איי סא הים גאו אין וויט סאמטינג ענד הי נעווער קעים אוט וויט עניטינג זי איז א מקווה אטענדענט. ס'איז נישט געווען די צייט ווען פרויען קומען. בקיצור, מ'האט אנגעהויבן צו זוכן נאך יום כיפור, און מ'האט געטראפן אז נחום ראזענבערג איז נישט אינגאנצן משוגע, ער איז גאנץ א נארמאלער מענטש. דער ראביי האט אריינגעלייגט א זייגער, וואס דער זייגער קויפט מען, ס'איז דא אזעלכע ספיי שאפס, קויפט מען זאכן, איך קען אריינגיין צו עניבאדי אין אפיס, איך לייג אים אראפ אויפן טיש א קליינע זאך, ער זעהט עס אפילו נישט, און איך קען כאפן. פיקטשערס פון אים די גאנצע צייט, ווידיאו אויסהערן אלעס וואס ער רעדט, ס'איז דא א פרוי וואס האט מיר געזאגט זי סוספעקט איר מאן ער קומט אהיים אייביג ער שמעקט פון קאלאן, האב איך איר געזאגט וואו וואוינט איר? אין מאנסי, דארט אין מאנסי אויפן פיפטי ניין איז דא אזא סטאר וואס ער פארקויפט די מינע זאכן, און זי איז געגאנגען זי האט געקויפט און זי האט טאקע געזען, האט עס ארויף געלייגט אויפן טיש זיינעם, אה גארנישט ס'זעט נישט אמאל אויס וויפיל א האלבע פעני, און זי האט געכאפט אז ער איז מזנה, עניוועי ס'איז א גוטע עצה יעדער ווער ס'האט א סוספישען אויפן מאן זאל עס טוהן. און די זעלבע אויף די פרוי. די פרוי האט נישט קיין קלענערן יצר הרע, מיין נישט. זיי זענען אלע געמאכט א קרוץ מחומר פון אביסל ערד, סעקס, זנות, תאווה, אהבה, רציחה, ס'איז אלל די סעים, ווילאנג ס'איז דא בלוט איז דא די אלע זאכן, עניוועי, בקיצור איז. ס'איז געווארן א מדובר, און די פרויען האבן זיך נישט געפוילט, זענען געגאנגען צו די פאליס, האבן געגעבן טעסטעמאני, און מ'איז געקומען, אזוי ווי כ'האב געזאגט די ערב יום טוב, אז זיי קומען מיט אזאלכע, זיי האבן זייערע וועגן וויאזוי זיי קומען אריין אין א בילדינג, כ'דענק כ'האב ענק פארציילט, עניוועי, למעשה, זיי האבן געכאפט אז יא, ער האט געלייגט אין די מקווה א אזא איי, און ער קען קוקן ווי יעדע פרוי מאכט חפיפה, און ער קען קוקן ווי זי גייט אראפ צו טבילה. ס'איז ממש, איך זאג ענק רבותי, עה, גלייבט נישט אלעס וואס איך זאג. נא, דו ווייסט דאך נחום ראזנבערג פול מיט ליגנס, אלטע סאטמארער אזיאטישער מאראמאראשער וועג. ס'איז דא א צייטונג וואס הייסט די וואשינגטאן פאוסט, שרייבט ער דא אז מ'האט אים אויפגעפיקט דינסטאג הענדקאפט, און מ'האט אויפגעפיקט זיינע קאמפיוטערס פונדערהיים, און ער וועט דארפן שטיין אין קאורט מיטוואך. יעצט, דער ראביי הייסט בערי פרוינדל. אזוי ווי פריינד, FREUND, אבער ער האט זיך צוגעלייגט אן EL, פריינדל, ער איז זייער באפריינדעט צו מענטשן, ער איז צוויי און זעכציג יאר אלט, ער איז נישט קיין ספרינג טשיק, און די שול הייסט אדער קשר איזריעל קאנגריגעישן אדער קעיסער, איך ווייס נישט וויאזוי מען פראנאונסד KESHER, איך זאג די עקזעקט ספעלינג עטס קענטס ארויפגיין אויף די טמא'נע כלי, עטס. אלעס דארט טרעפן, אנבעליוועבל, איך זאג ענק רבותי, ס'איז נישט צום גלייבן, איינער קאלט מיך אן, זאג מיר, דו האסט רוח הקודש? וויאזוי האסטו געוואוסט צו רעדן פון דעם סאבדזשעקט? זאג איך אים, דו טיפש, איך האב גערעדט פון דעם סאבדזשעקט, כ'האב געוואויר געווארן האט מען אנגעהויבן צו טראכטן, עניוועי מ'איז געגאנגען צו זיין הויז, ער וואוינט אויף או סטריט, נארט וועסט, פינף בלאק אוועק פון די שול, טו עיט טווענטי עיט הונדרעט בלאק אוו ען סטריט, NW, און ער איז דארטן. זייט ניינטין עיטי ניין, יעצט איך קען נישט אזוי גוט רעכענען ווייל דער טיטשער האט ווען בשעת דער טיטשער האט געלערנט רעכענען האב איך דאך געווארפן אראנזש שאלעכץ, מ'האט זיך אזוי אויסגעלערנט אין באורעם סטריט און אין סטאקטאן סטריט סאו וויפיל איז דא פון ניינטין עיטי ניין ביז יער טווענטי פארטין איך בין נישט זיכער איך מיין ס'איז דא פערצן יאר און צען יאר איז דא פון ניינטין ניינטי ביז טו טאוזענד איז פערצען צען איז פיר און צוואנציג און נאך א יאר פון ניינטין עיטי ניין ביז ניינטין ניינטי רעדט מען פינף און צוואנציג יאר א היילי פרעסטידזשעס רב און מ'האט עם געכאפט. יעצט די קעיס איז אז די קשר איזריעל קאנגריגעישאן איז דא קומט אריין נחום ראזענבערג זיי האבן מער נישט געמאכט קיין געימס זיי האבן געהערט אזאלכע עלעגעישאנס האבן זיי אים געפייערט וויטאוט עי פעיראל. א גוטן פורים מלאך. הלוואי ווען מען טוט עס פאר מענדעלע טייטלבוים חזר און מען טוט עס פאר שמעון זאב מייזעלס חזר. באט עניוועי קוקטס נאר ראו מה בין בני לבין חמי. עניוועי יעצט איז מען ארויסגעקומען אז ער האט נאך א פאסטן אין די ראביניקעל קאונסיל אוו אמעריקע דאס איז RCA איז ער.

אן העלט אן עטיקל אישוס. איז דאך מורא'דיג וואס דא גייט פאר. איטס אנבעליוועבל. יעצט לכתחילה געשטאנען מען האט אים איינגעזעצט אויף וואיעריזעם. דאס איז VOYEURISM. דאס מיינט מען פיקעבאו ער האט געקוקט ווי מען טאר נישט. אזוי שוין. איז עז טיים גאוס ביי איז קודם כל איז דא אן אפישעל סטעיטמענט פון די באורד אוו דירעקטערס וואס זיי זאגן.

דיפיקעלט טיים פאר אוס, פאר אלל אוו אוס, אינמיטן יום טוב ארויסצואווארפן א רב, ווי רעספעקטפולי ריקוועסט דעט אווער קאמיוניטי בי גרענטעד פרייוועסי, עני פורדער קוועסטשענס שוד בי דירעקטעד טו די יו עס אטורניס אפיס, זייער פשוט, דארף ער זיין אינוואלווד. יעצט, זיין ארעסט לכתחילה איז געווען סיעלד, ווייל זעט אויס זיי האבן נישט געוואלט ער זאל קענען אנטלויפן מיט די ווידיאוס מיט זאכן, איז עס געווען קודם סיעלד. מ'האט באמת נישט געוויסט פארוואס מ'האט אים ארעסטעד, באט עז טיים ווענט אן איז ארויסגעקומען, יא, ער האט אריינגעלייגט א ווידיאו, ער האט אין זיין קאמפיוטער געקענט זעהן ווי פרויען באדן זיך און זייפן זיך, ס'איז ממש א שרעק. כתר ישראל האט ארויסגעגעבן נאך א בולעטין, דיס איז א פעינפול מאמענט פאר כתר ישראל קאנגריגעישאן, ענד די ענטייער דזשואיש קאמיוניטי עט דיס טשאלענדזשינג טיים ווי דראו סטרענט פראם אווער פעיט אווער טרעדישען ענד אווער פעלאו קאנגרעגענטס איש את רעיו יעזורו איינער העלפט דעם אנדערן יעצט קענסט זיך פארשטעלן וואס פאר א שאנדע דאס איז און ס'זעהט אויס אזוי ווי נאך די צייט ווען די אידן האבן געמאכט דעם עגל מען קוקט זיך אום דא האט מען געהערט אנכי לא יהיה לך מפי הגבורה און דא אלל אוו א סאדען איז דער רב אליינס לויפט צו מיט

ריזען פאר דעווארס, פארוואס גט'ן זיך אזויפיל פרום ארטאדאקסישע מענטשן? שרייבט ער אז דאס האט צו טוהן מיט איין זאך, די לעק אוו סעקשועל מאראליטי דעט פריוועידס דיס סאסייעטי, ס'טייטש אז אונז די פרומע מענטשן, די ארטאדאקסישע מענטשן, האבן.

פיט אריין צו זיין אין סאטמאר אין בית מדרש א רב חלי גראבלופער ער האט א פראבלעם אז אלע ארטאדאקסישע מענטשן האבן נישט קיין דרך ארץ פאר די ווייבער און זענען אלע פיל מיט פארנאגראפי און ער גייט כאפן א פראמיק איינער שרייבט אריין דא מוראדיג גוט אפשר ווען מען לאט אים ווען אז ער זאל האבן די טמא'נע כלי וואלט ער נישט געדארפט פאטאגרעפירן די פראמיק וואלט געגאנגען פאר אפאר דאלער און געקויפט א טמא'נע דיסק און פארטיג יעצט ער איז אויך א מחבר פון צוויי. זייער ערנסטע ספרים, עטס מיינט עטס רעדטס דא מיט חדר יונגלעך? העהה, עטס מיינט עטס רעדטס דא מיט מענטשן וואס האבן נישט קיין עדיוקעישן? די ביידע ספרים וואס ער האט געמאכט איז, איינס איז וועגן מנהגים, און איינס איז פארוואס אונז דאווען מיר דאס דאווענען וואס אונז דאווען מיר, ווער ס'האט מתקן געווען דאס, ווער ס'האט מתקן געווען יענץ, ס'מורא'דיג, דו רעדסט דא פון פראפעסארן, הייעסט עלעמענט. און נאכדעם זעמיר אונז ברוגז אז אהרן זעצט אריין זיין ניס אויף די שיקסע פרוינדל מיט אהרן'ן איז אזוי כקוף בפני אדם ער איז א היילי עדזשוקעיטעד מען איז אז ער מעג עס טוהן און פארוואס זאל אהרן נישט זיי זאגן פלעגן זאגן אויף אהרן'ן ווען ער איז געגאנגען אין מקווה האט ער געקוקט און מ'האט אים אויסגעלערנט מוזט אליין גיין אין מקווה ער האט געקוקט יעדן בחור צו ער איז גע'מל'עט העי אז פרוינדל מעג עס טוהן מעג עס אהרן זיכער טוהן דער איז נאו דאוט אין מיי מיינד. עניוועי, יעצט לאמיר גיין ווייטער. איז למעשה איז עס צוגעקומען צו די אר סי עי ווייל ער איז ארבעט פאר די אר סי עי רעביניקעל קאונסיל אוו אמעריקע איז די אר סי עי איז די זאגן כאטשיג ער איז פון די גרעסטע עקזעקיוטיוו קאמיטי האט מען אים אזוי ארויסגעווארפן אזוי ווי מען וואלט געדארפט ארויסווארפן אלע חזירים פון אונז אין בעסמעדריש יעצט איז דא איינער די וועד'ס פרעזידענט הייסט ער ראביי דוד ראזענבוים האט ריפיוזד צו רעדן פון דעם אישו. אזוי בויעט זיך אויף א קעיס אין קאורט אויך אזוי מען קומט אריין בויעט זיך צוביסלעך נאכדעם גייט עס נאך בעסער און נאך בעסער און נאך בעסער שוין אונז האמער דאך אבער א כלל אז ווער ס'טוט עס איינמאל טוט עס נאכאמאל מ'האט אמאל געזאגט פארן הייליגן רעבן פארן דברי יואל אז מ'זאל נעמען דעם רימניצער רעבן האט פון ירושלים דעמאלטס נאך געלעבט דער מנחת יצחק אז מ'זאל אים לייגן אין חרם ווייל נאך שיטת רבינו תם פרייטאג צונאכטס האט ער אנגעטון רבינו תם'ס תפילין דארף מען לייגן אין חרם, האט דער רבי געזאגט, דער רבי איז געווען א הייליגער איד, זאגט ער אזוי, די גמרא זאגט עבירה גוררת עבירה, אויב טרעפט עטץ נאך אן עבירה וואס ער טוט, גיי איך ארויס קעגן אים בחרב וחנית, טאמער האט עטץ נישט נאך אן עבירה, דארפט עטץ קודם וויסן ווער דער איד איז, עטץ דארפטס אים קודם קענען. אין מאנסי האט מען אים געלייגט דארטן אין בית החיים, טאג און נאכט איז דארטן דא מענטשן וואס זענען מתפלל, און מענטשן זאגן מען ווערט דארט געהאלפן, ס'איז מורא'דיג. ס'איז נאר דא איין זאך דארט וואו ס'איז גרויס די קדושה, גרויס די סטרא אחרא, האט זיך דארטן אהינגעזעצט דער וועלט'ס באקאנטער חזר, דער משה טורנער רחמנא לצלן. כ'בין געווען יעצט דארטן פאר יום טוב, האב איך גראדע געזען ווי ער זיצט ווידער לעבן קינדער, און כ'האב געמאכט א פיקטשער פון אים. כ'וועל עס אם ירצה השם ארויפלייגן נאך יום טוב. עניוועי. בקיצור, ווייס מיר אונז, יעדן חזר איז דא אסאך אלעגעישאנס, אויף ברוך מרדכי'ן איז געווען פון דא ביז קענארסי קענסטו דרוקן פאפירן וויפיל אלעגעישאנס ס'איז געווען, און אויף יחיאל ברוינער קענסטו דרוקן פון דא ביז בעדפארד סטייוועסאנט, און פון וועבערמאן איז דא פון דא ביז לינדזי פארק. ס'איז דא אויף יעדן אלעגעישאנס, ביקאוז ווען דו ביסט אין די סטרייקינג ביזנעס סטרייקסטו אלל די טיים. ס'איז נישט כ'האב איינמאל געסטרייקט איך בין אוועק דערפון. כ'וויל דיך פרעגן, האט עטץ ליב סעווען לעיער קעיק, יא? צו טשיז קעיק? געגעסן שביעות טשיז קעיק ביסטו פערטיג א גאנץ יאר ביז נעקסטעס יאר? אה! אין שביעות אליין קענסטו נעמען דרײַ פארשענס. ברוך מרדכי קען זיצן אין מונקאטש און אויפחזר'ן צען שעה קינדער פון אינדערפרי פרייטאג ביז פאר'ן זמן. כ'ווייס נישט ווי דער מענטש האט גענומען כח גברא ווען דער טודרוס טודרוס זילבער'ס קאזין האט אנגעשוואנגערט פרויען. אפשר וואלט ער געדארפט נעמען ברוך מרדכי'ס הילף, ברוך מרדכי האט כח גברא ווי א פערד, נישט ווי א מענטש, אפשר הייסט עס נישט כח גברא, ס'הייסט כח סוס, עניוועי, לאמיר צוריק קומען צו די זאך. סאו איז דא אן ערענסטע פראבלעם, אפשר האט ער עס נאר געטוהן איינמאל, אפשר האט ער געוואלט באקוקן צו די פרויען טובל'ען זיך ערליך, און ממילא, עס קען זיין, איך מיין חיים יאקאב מיט די יענקעלע גליק מיט די אלע שקצים מ'זאל קומען אביסל פארן זאגן א גוט ווארט, פארטס אויף וואשינגטאן. איז די אר סי עי, דער פרעזידענט האט יעצט ארויסגעגעבן אן עמטליכן סטעיטמענט אז מען האט שוין אויף אים געהאט עטליכע מאל עטיקל אישוס און מען האט עס נאר נישט געקענט גיין צו ווייט ווייל זעהט אויס ער האט געהאט גענוג כח צו הייסן זאלן שטיל שווייגן עד כדי כך אז ס'איז דא אן אישו ער האט געמאכט א גיורת און ער מיט איר געשלאפן. דאס זענען די בילד אפ וואס ס'קומט יעצט. ס'איז אנבעליוועבל. סאו רבותי. איך האב געמיינט איך האב געעפנט א קען אוו ווארמס אז פרויען האבן געזאגט זיי ווילן נישט גיין אין מקווה. און ווייזט זיך ס'איז גאר א נייע קען אוו ווארמס, גאנץ אמעריקע שאקלט יעצט, יעצט שטעלט זיך א קשיא און איך קאל אפ די אלע קהילות וואס זיי קאלן מיך, מען קאלט מיך אריין, ראביי ראזענבערג יו אר גוד, זאג איך ליסען, יעדע מקווה דארף מען יעצט דורך קוקן מיט א ספעשל, ס'איז דא זאלכע דעווייסעס וואס מען גייט ארום, מען זעהט צו ס'איז דא הידען קעמערעס, איך בין ווילינג צו אינוועסטן פֿינף טויזנט דאלער אז מען זאל עס מאכן אין אלע היימישע מקווה'ס, און איך קען ענק צוזאגן. איך ברויך נישט קיין געלט פון ענק, איך קען ענק צוזאגן אזוי, אין פארטי סיקס סטריט מקווה איז זיכער דא אזא דעווייס, ווייל דער חזר פליישמאן האט געהאט א לאך אין די מקווה אריינצוקוקן ווי די פרויען טובל'ן זיך, איך פארשטיי נאר נישט וואס די גליק איז געווען צו קוקן ווי א פרוי טובל'ט זיך, מילא יענער האט עס געלייגט אין שאוער ווי זי רוקט זיך אהער און אהין און די וואסער גייט אראפ איבעראל און אריין, זעהט ער עפעס? דו גייסט אין מקווה גייט מען דאך מיט א חלוק, מיט א. צוגעדעקעכץ, און ווען דו קומסט אריין ממש אין די מקווה טוט מען עס אויס, סא איך ווייס באמת נישט וואס דער חזר האט געזעהן דארטן, נאר זעהט אויס איז שוין אזא חזר אז דאס איז שוין אויך גוט פאר אים. און איך בין זיכער אז אין מענדעלעס מקווה איז עס דא. טיינער זאגן ביסט משוגע? לאמיך דיר ענטפערן, וויאזוי האט מען געכאפט די אלע טעיפס פון נרבאנעס סאשע ווי זי רעדט מיט איר זון אלע חזעריי? וויאזוי האט מען דאס געכאפט? ווייל ס'איז נישט געווען קיין הוקאפ? איז דאך אבוויעסלי יא דא א הוקאפ, און ווער זאגט אז ס'איז נישט דא אין די מקווה קיין הוקאפ? איך בעט די רבנים, איך זאג ענק נאכאמאל, כ'האב ענק קיינמאל נישט געפירט שלעכט, ווייל איך האב נישט קיין אינטערעסע, ווען איך זאל האבן איין פראצענט נגיעות עצמו, וואלט עטס געדארפט זאגן אפשר מיינט ער זיך, כ'האב נישט קיין כבוד פון די גאנצע זאך, כ'האב נישט קיין געלט פון די גאנצע זאך, כ'האב ביזה, בזיונות, מ'רוידעפט מיך, טאג און נאכט איר האט נישט קיין השגה, טאג און נאכט, סאו פארוואס די בעסטע נגיעות עצמו וואס כ'וואלט געהאט איז עס אראפצולייגן, צומאכן דעם האטליין, איך קען עס אבער נישט טוהן, ווי קען מען צולאזן אז כלל ישראל זאל אונטערגיין, יעדער רב א חזר, קוקט א חילוק, דעם פרוינדל האט מען גראד ארויסגעווארפן, מ'האט נישט געמאכט קיין לאנגע מעשות מיט, געפייערט, מענדעלע חזר איז א רב, און וואטש ווען ס'וועט ארויסקומען אויף שמעון זאב, שמעון זאב מייזעלס נאך אזא אפגעפליקטער חזר, אויסער דעם וואס ער איז א חזיר האט ער דאך געוואלט פארדעקן זיין שייגעצ'דיג ווייל ער געוויסט איך האב די טעיפ ווי ער איז געפארן מיט א קאר קוים דאס אליין ער איז געפארן אויף קווינס פון וויליאמסבורג מיט א קאר סערוויס מיט א אשת איש דאס איז גענוג א ריזן מ'זאל אים ארויסווארפן נאכדעם האט ער זיך אריינגעלייגט אין א צימער אין א בעט און ער געזאגט דאס ווייבל זי זאל קומען און ער וויל מיט איר רעדן וועגן איר מאן ווען זי איז אריינגעקומען זי האט אים געזעהן נאקעט איז זי אנטלאפן זי איז ארויס אינדרויסן ס'איז אין א ווילדערניש אין א געוויסע געגנט און ס'איז דארט נישט דא קיין טעקסיס צו באקומען, איר ווייסט נישט וואסערע רשעות דא גייט פאר, און ביי אונז קען ער זיין א רב פון די גרעסטע שול אין קרית יואל, און דער רבי האט אונז געזאגט אז טאמער גרינדעט ער נישט די שטאט קרית יואל האט ער נאך גארנישט אויפגעטון אויף די וועלט, און ער האט עס געזאגט פאר אלע גבירים מ'זאל אים העלפן געבן געלט. יעצט אוודאי די רבי האט נישט געמיינט צו מאכן אזא בתי זונות, די רבי האט געוואלט ס'זאל זיין א הייליגע שטאט, אלקים עשה את האדם ישר והמה בקשו חשבונות רבות, מ'האמיר אונטערגעברענגט דעם איד, טאמער דער איד קען האבן עולם הבא נאר אז ס'עקזיסטירט א קרית יואל, זאלט איר וויסן, זעמער אונז שוין וואסערא אן עולם הבא דער איד האט, אונז זעמער שוין, דאס איז געווען דער קרית יואל וואס די רבי האט געוואלט, די הייליגע שטאט, עטס קענטס נישט דעם רעבן, מיר האט דערציילט א שוחט וואס ער איז אויך אנטלאפן אויף בארא פארק ווייל מ'האט אים גערודפ'ט. הייסט ער דאך א רב א צדיק רבי שלום יודא גראס ער טוט היינט אין ארץ ישראל פארן זוהר ער האט מפרסם געווען דעם זוהר איבעראל ס'איז ממש נישט צום גלייבן וואס א איד האט געקענט נאך עררייכן אין זיין לעבן ס'איז אנבעליוועבל אלע צדיקים בייגן זיך פאר אים אונז האבן מיר אים ארויסגעווארפן ווי א גארביטש מיר פארציילט ער איז געווען א בחור און דער רבי האט אים געבעטן, כ'וויל צוריקשטעלן אביסל וויאזוי ס'האט אויסגעזען אין ארשעווע און אין קראלע, אז פרויען זענען געגאנגען צוגעדעקט, נישט מיט קיין שייטלעך. דער רבי האט אים געזאגט, איך בעט דיך, אז דו זוכסט א שידוך, טו מיר א הנאה, כ'וויל זען כאטש איין תלמיד זאל גיין צוגעדעקט. און ער איז געקומען זאגן דעם רבין, רבי, איך האב געטראפן א שידוך וואס גייט אינגאנצן צוגעדעקט. האט אים דער רבי געזאגט, וואויל איז דיר בזה ובבא. דער רבי האט זיך געפרייט אז איין שייטל, איין תלמיד, וועט נישט האבן א פרוי מיט א שייטל. נאר ער וועט האבן א פרוי וואס זאל גיין צוגעדעקט, עטס ווייסט וואס די רבי האט געבליטיגט, אונז האמיר דאך נישט געקענט דעם איד, דאס איז דאך אונזער תורה וואס אונזער רבי האט פון אונז פארלאנגט, און ממילא האט ער זיך האט ער פארשטאנען אז ער וועט קענען צוריק ברענגען דאס אלטע אידישקייט פון יוראפ, וועט ער איבערפלאנצן דאס פרומקייט פון ארשעווע און פון קראלי און פון סאטמאר, דעמאלטס אין סאטמאר איז געווען וואס זענען געגאנגען מיט, די רבי האט אים געזאגט, ס'איז געווען וואס זענען געגאנגען מיט שייטלעך אויפגעדעקט, אבער דאס איז געווען די שטאטוס קווא אידן. מיינע אינגעלייט זענען אלע געגאנגען צוגעדעקט, און דער רבי האט נאך געהערט אז ער גייט גיין מיט ווייסע זאקן, איז דער רבי געווארן ממש באגליקט. עטס ווייסט וואס דער רבי האט געוואלט? דער רבי האט געוואלט אז אהרן זאל זיצן אויף זיין פלאץ? דער רבי האט געוואלט אז א מענטש וואס ער האט געהאלטן א ניס פון זעכצן יאר אין די שויס זאל זיצן אויף זיין פלאץ? צו איינער וואס איז געגאנגען אין די מקווה און ער האט יעדן בודק געווען צו ער איז גע'מל'עט?

און די ועד הצניעות האט קאלעקטעד געלט, און אז איינער האט עפעס געזאגט האט מען אים געלייגט אין חרם, מענדל אמסטערדאמער, דער דר'ערטליגער, דער נואף, דער וואס איך בין זיכער אז ער וואטשט די פרויען נאקעט אין מקווה, ער גייט אונטערשרייבן אויף נחום ראזענבערג אז ער האט נישט קיין שול וואו צו דאווענען, א מזל דו האסט וואו צו דאווענען. ווייל ווען די וועלט איז וועלט וואלסטו געגאנגען אין אלע גאסן זוכן וואו צו דאווענען און איך וואלט געדאווענט אויבן אן ביי דיר אין שול. און דאס איז וואס אונז מוז מיר אנהייבן זיך צו לערנען. אונז האמיר געשאלטן א מאדערנעם האמיר געשאלטן זאג איך, שעלט נישט יענעם, יענער האט אין זיך א חלק הטוב וואס איז בעסער פון אונז. מען זעט א מענטש איז א חזיר, מען האט אים געפייערט פון היינט אויף מארגן. און די זעלבע איז געווען מיט דעם אנדערן רב, דער וואס איז געווען אין לאנג איילענד, מען האט אים געפייערט פראם וואן דעי טו די אדער, מען האט געזאגט דו קענסט אין די שול מער נישט קומען, און ער האט אונטערגעשריבן אז מען זאל אים נישט סוען, זאגט ער צו ער עט קיינמאל נישט זיין קיין רב, און ער איז געפארן אויף ארץ ישראל, און ער פירט זיך יא ברבנות, שטעל דיר פאר ביי אונז. דארף מען נישט פארן אויף ארץ ישראל, אונז קען מיר זיין א נואף, גיין אן א הויזן און אן א אונטערהויזן אין בעסמעדריש, בועל זיין אן אשת איש און שרייען איך בין רעבע, איך בין רעבע, און יעדער עט שרייען יחי אדונינו מורינו ורבינו צדיק דורינו, ווער ס'האלט נישט אזוי הרג'ט מען אים, מילא מ'האט געהארגעט מענטשן ווער ס'האט נישט געהאלטן פונעם רעבן זכרונו לברכה פון דברי יואל, אקעי פארשטיי איך ער איז געווען א גדול הדור. אבער היינט פאר אהרן'ען צו הארגענען מענטשן? ס'דא אינגעלייט אין בית מדרש וואס זענען טויזנט מאל מער פון אהרן כאטשיג ער קען אביסל לערנען. זיי האבן זיך אויפגעפירט גוט אין די יונגע יארן, זיי האבן געהארעוועט אויף תורה, זענען נישט געווען ביזי מיט פאליטיק, און זענען נישט געווען ביזי אז די רעבעצן מוז האבן א נגיד אויף אושען פארקוועי, ביז דעמאלטס האט זיין טאטע דער ברך משה דער דער מקלל משה עט נישט האבן קיין מנוחה ווער איז דיין טאטע? ער האט אומגעברענגט סאטמאר. איינער זאגט מיר וואס ווילסטו פון ברך משה? דאך שוין געשטארבן. לאמיך דיר זאגן, אלהיהם של אלו לא מת, דער אלטער שיקער דער זענטערע שייגעץ ער איז געשטארבן, דאס איז אמת, קיינער נישט אויף דעם מחולק. עטס ווייסט וויפיל ער האט איבערגעלאזט ווייעדיגע מענטשן? וויפיל מענטשן זענען אין שפיטעלער נערוון קראנק, וויפיל קינדער זענען נערוון קראנק, וויפיל מענטשן ער האט צוגענומען די פרנסות, מענטשן וואס האבן געהאט חזקות מיט אלעם, דער מענטש איז געווען אן אויסגעשפראכענער אויסוואורף. קינדער האט מען נאכגעשריגן ווערעמיגע פלוימען, איר מיינט אז די בני יואל קינדער האבן נישט א טשיפ אן די שאולדער? אפילו היינט? איר מיינט אז די טאטעס האבן נישט קיין טשיפ אן די שאולדער? אסאך טאטעס האבן מיר געזאגט כ'האב געמוזט טון א שוואכן שידוך ווייל כ'האב געוואוסט איך בין בני יואל. פארוואס זאל דאס אזוי זיין? ווייל ער האט נישט געוואלט אז אהרן זאל זיצן אויפן רעבינס פלאץ? ער האט געוואלט האבן א קהילה נפרדת? ער האט געמיינט ער איז נאך אין אלטן זענטא צי אין סיגוט ווען מ'האט אויפגענומען א נייען רב און יעדער האט געמוזט שרייען ברוך הוא וברוך שמו אמן, קיינער האט אהרן'ען נישט אויפגענומען? דער סיגעטער האט אים נישט געהאט קיין שום רעכט אריינצושטעלן, רבנות גייט נישט בירושה, ס'האט געדארפט קומען אלע טובי הקהל און וועלן, און ס'איז געווען איינער וואס האט נישט געוואלט מיטהאלטן מיט די וואהלן האט ער אים געהייסן מ'זאל אים רודפ'ן, דאס הייסט וואהלן? יא, פארן סאטמארער נוסח איז דאס ריכטיג, אזוי גייט זיך אין מאנרא אויך היינט די וואהלן. ס'איז א גרויסער חורבן רבותי, די מאדערן ארטאדאקס וואקסט אין ציבור, זיי האבן זנות פונקט ווי ביי אונז, דאונט מיסאנדערעסטימעיט אז ביי זיי געווען ווייניגער זנות ווי ביי אונז, ניין! נאך מער, איך וועל ענק גיין יעצט זאגן א מורא'דיגע זאך וואס איז עפעס ממש א נהום, ס'איז דא עטליכע רבנים וואס מ'האט זיי געכאפט מיט זנות, ס'איז דא יעצט אפילו א רב פון יונג איזריעל וואס ער האט אויפגעגעבן, ער איז א טאטע פון פיר קינדער, און ער האט אויפגעגעבן זיין ווייב מיט זיין פאזישן, און ער האט געזאגט פאר זיין ווייב מיט די קהילה, מורי ורבותי איך בין געי. איך דארף א זכר, איך דארף נישט קיין נקבה. ס'איז ממש, ס'שוידערט יעדן, ס'איז א יונג איזריעל ראביי, די גאנצע שטאט איז אויפגעשוידערט פון דעם, זאגנס' אבער אלע, די מען איז א היראו, ער האט אויסגעזאגט דעם אמת, ער האט עס נאר אויסגעזאגט פינף יאר צו שפעט, אבער ער האט אויסגעזאגט דעם אמת, איך ברויך נישט קיין פרוי, איך ברויך א זכר, היינט אז ס'איז ליגעל, לאז איך מיך ארויס פון די אלע זאכן, ווען מענדעלע חזר זאל אזוי טון, איך וואלט אים געגעבן א קוויטל, און די זעלבע אויך האט שמעון זאב, שמעון זאב ברויך א אשת איש. ס'איז ממש א שאנדע ווי מיעס די כלל ישראל איז געווארן, און זיי קאלן מיך אלע, די אלע רבנים די פון די אר סי עי די אלע זאגן ראביי יו אר די פירסט וואן דעט פולד דע טריגער, קיינער האט עס נישט ווען געגלייבט, ווען אזא פרוי קומט מיר זאגן ס'איז דא א ווידיאו קעמערע וואלט דער רב געזאגט ס'איז נישט אמת ער האט עס נישט אריינגעשטעלט ער האט עס אריינגעשטעלט צו זען צו מ'טובל'ט זיך געהעריג צו מ'נעמט אראפ אלע חציצות, יו דאנט נאו וואט יו דיד, יו דיד א ברעיקטרו. סאטש א דען דעט יו וויל יו אר די אנפארגעטעבל ראביי, בעסיקלי ביסטו היינט די ראביי אן די ראבייס, אבער איך זאג יעדן איינעם, זאג אויס דעם אמת, מענדעלע וואס דארפסטו אונז פלאגן אז דו ביסט אן ערליכער איד און קומען וויינען יום כיפור, און וואס דארפסטו פלאגן דיין ווייב, און וואס דארפסטו פלאגן דיינע קינדער, און וואס דארפסטו יעדן פלאגן, קום ארויס, איך בין געי, איך זוך א זכר, קענסט נעמען דיינע אלע אלטע אולד פרענדס וואס דו האסט געהאט, אזוי ווי שטול, למשל, צו אנדערע, קען זיין זיי ווילן שוין היינט נישט, קען זיין דו האסט עס געטון ביי פארס, און ווען דו'סט ענדיגן עסטו דיר גיין מאכן א שיל אזוי ווי ס'דא חברה שמחת תורה אין מאנהעטן איז דא חברה שמחת תורה סאיז דארטן דא געי מיט לעסביענס דער ראביי איז א פרוי איינער איז אריינגעקומען זי איז זייער א שיינע האט ער זיך צוגעזעצט לעבן איר גייט צו איינער געט ער אים א פראסק זאגט ער אים וואט וואט איז דיס זאגט ער וועיט א מינוט כהאב געמיינט דאס איז א געי און לעסביען סינעגאג מען קען טוהן וואס מען וויל זאגט זי יא צווישן אונז אבער נישט מיטן ראביי דאס איז דער ראביי זאגט ער אוי איי דידענט נאו. ס'איז א חברה שמחת תורה עם תורה'לעך. זיי ווילן זיך נישט פלאגן, זיי זאגן אויס ווער זיי זענען, און דאס איז א מורא'דיגע גוטע זאך, אליהו הנביא זאגט, אם ה' אלקיו לכי אחריו ואם הבעל לכי אחריו, פרעגן זיי אלע די ראשונים דארטן, זאגט אליהו הנביא זאגט אם הבעל לכו אחריו וואס ס'מותר צו דינען עבודה זרה, זאגן זיי יא, ווייל מיט דעם וואס מען טיילט אפ דער עובד עבודה זרה בלייבן די ערליכע אידן עקסטער, קענען זיי טון זייער עבודת הקודש. אונז דארפן האבן אז מענדעלע זאל זיין אונזער רב, צי שמעון זאב ווייזלס, גערעדט אמאל, דער מען נעמט היינט א רב דארף מען נעמען א ירא שמים וואס ער האט נישט געטוהן זנות, נישט כאפן א מענטש אה ער איז מענדעלע ער איז א זוהן ער איז דער זוהן פונעם זוהן פונעם זוהן העי. עניוועי, איך וויל ענק זאגן, די מעשה מיט די מקווה האט זיך ערשט יעצט אנגעהויבן, אבער יעצט.

און טאמער האט'ס דא א רעלידזשען, איך'ל פרעגן די עי סי עס, זיי זענען שטערקער פון ענקער רעלידזשען, די עי סי עס, די וואס איז די טשיילד פראטעקשען סערוויס, איך גיי זיי פרעגן צו מעג זיך אויסטוהן א מיינער פאר א עלטער מענטש און ווייס ווערסא, אן אלטער חזר זיצט און קראצט זיך אין די מקווה א גאנצע צייט, נישט אין די מקווה ווייל אין די מקווה שרייט מען, מען רעדט דארטן ווי מען זיצט, אדער ער גייט זיך אריין אין טוילעט און קוקט דורכן שפאלטן, אין די פיסוארס ווי יעדער קטן, דעט דעטס אנהערד אף, און דער קינד לויפט ארום מיט א קישוי אבר און יעדער קוקט וואס איז דאס, און דער יונגער בחור ווייסט אויך נישט ווייל דער טאטע האט אים אויך נישט געלערנט אז א קישוי אבר איז א נארמאלע זאך, און ווען ס'געשעהט טראכט מען פון אנדערע זאכן נישט פון נישט איידלע זאכן, נו אוואדע אז ער זיצט אין מקווה און ער זעהט יעדן נאקעט, נו פון וואס דען קען ער טראכטן? דוד המלך האט זיך געטראפן נאקעט אין דעם בית מרחץ האט ער נישט געקענט טראכטן פון תורה? פון תורה קענסטו נישט טראכטן, און דו זעסט יעדן איינעם וואס ער לויפט ארום מיט די נאקעטע ערוה מיטן אויך ארויסגעטון, ניין ניין ניין ניין, איך זאג ענק, הוילע בושות'לעך, אז מען האלט מיר שוין דא, זעה איך שוין א אור מן השמים, אלע מענער מקווה'ס מוזן זיין צוגעשפארט, אדער מ'עט מוזן מאכן עקסטערע צייטן ווען יונגלעך גיין, למשל פרייטאג פון צוועלף ביז איינס צי ביז צווייע, און נאכדעם קומען די יונגעלייט, און נאכדעם קומען די אלטע חזירים, איט דזשאסט דאז נאט ווארק ענימאר טוגעדער. מיר יעצט פארציילט איינער, א יונגערמאן. איז אלט זעקס און צוואנציג יאר, ער איז געווען אין קהל ישראל'ע מקווה און ס'איז צוגעקומען א אינגערמאן, ער איז אויך א אינגערמאן, זיי קענען זיך נישט איינער דעם אנדערן, ווייל קהל ישראל איז דאך קיין עין הרע גרויס, און ער הייבט אים אן אנצוכאפן, און פלוצלינג איז אריינגעקומען א איד און ער האט באמערקט ווי יענער זיצט לעבן אים אזוי, האט ער אנגעהויבן צו שרייען קולות, זאגט יענער איך ווייס באמת נישט וואס ער וויל פון מיר, איך בין א אינגערמאן. פרעגט אים יענער, איז טאמער האט ער טאקע נישט געוואלט וואס האט ער נישט געשריגן פריער קולות, איז די תירוץ איז דו האסט יא געוואלט, האסט אפילו אפגעשמועסט אז דו קומסט אין אזא שפעטדיגע צייט, פארוואס זאל דאס געשען? די מקווה איז דען גורם אזא טהרה אז ס'זאל איבערוואקסן זרע לבטלה, ס'זאל איבערוואקסן הסתכלות אסורה, ס'זאל איבערוואקסן משכב זכר? נע, נישט דא אזא זאך. עניוועי, ס'פארט גוט. און דאס איז גוט פאר פרשת נח. קץ כל בשר בא לפני. דער אייבערשטער זאגט ליסן, איים פינישד. אז יעדער איז מלאה הארץ חמס, חמס מיינט אז זיי האבן גענומען, מוציא געווען זרע לבטלה, דעם מין געוואלטיגן כח וואס דער אייבערשטער גיבט א כח ההולדה, האבן זיי,

ס'איז א שעים, און ס'האט נישט נאר בארירט די אולטרא ארטאדאקסע רבנים, נאר די ארטאדאקסישע און די רעפארם און די קאנסערוועטיוו, און פארטיג. שוין. אבער איך האב געוואלט זאגן אז ס'איז דא בעטערד ווימען, און דאס זעהט מען אויכעט נאר אויף די מקווה. די מקווה אידענע קאלט אפ קומען די רשעים די רבנים די דרערטליגערס די לעגלאג מיט לעכלעך רבנים, ס'אנבעליוועבל, און און זאג מיר זיי. אז די מקווה אידענע דארף קאלן שלום טעסק פארס צי די אנדערע טעסק פארס, מ'קען נישט לאזן בעטערד ווימען, זאגן זיי ניין דעמאלטס וועט די פרוי נישט קומען אין מקווה ווייל איר קענט דאך די אלע סברות, מען קען נישט איינזעצן א פעדעפייל ווייל דעמאלטס יעדער האט אן אנדערע משוגענע סברא פארוואס נישט, אים האט מען ברוך השם איינגעזעצט. ס'איז געווען איינער יאקאבאוויטש, האט געהאט א גראסערי סטאר דארטן אויף מארסי, האט געזאגט זיין ווייב וועט אים גט'ן, איך זאל נישט מאכן אן אישו דערפון, כ'האב געמאכט אן אישו, כ'האב נישט געפרעגט דעם יאקאבאוויטש גארנישט, דער יאקאבאוויטש האט אינטערווינט אז טאמער נישט וועט זיך זיין ווייב גט'ן, זאג איך לאד דיך אפ, וועט זיך ענדערש גט'ן אז מ'וועט נישט מאכן אן אישו, מ'האט געמאכט אן אישו, מ'האט אים גענומען אין די הענט אריין, ער קען מער נישט גיין קארטן שפילן. ס'איז אנדערע צייטן. עניוועי, ס'פארט גוט ברוך השם. די זעלבע האלט איך דארף מען מאכן מיט די פרויען אויך. אויב מען זעט אין די מקווה אז זי האט בלעק ענד בלו מארקס. ס'דא א פרוי וואס האט מיך אפגעקאלט איר מאן האט איר געסטראשעט ער אביוזד די טשילדרען און זי האט מיר געזאגט אז איר מאן האט געזאגט, א בולעט אין די העד טאמער מען וועט געוואויר ווערן. האב איך איר געזאגט ליסן, גיי צו די פאליס, ער וועט דיר נישט געבן א בולעט אין קאפ, נא, עס איז ממש א רחמנות וואס ס'גייט פאר ביי אונז, איי ס'איז דא שלום טעסק פארס און אנדערע, דאס איז געמאכט פאר מאדערן ארטאדאקס, ביי אונז איז נישט דא די אלע פראבלעמס. אונז רעספעקטיר מיר די פרויען, כ'האב שוין געזאגט פאר סוכות א שיעור פאר די צווייטע טעג. אונז קען מען זיך אויפהייבן און אוועקפארן אום יום כיפור און אום סוכות און גיין אין א שווימען קלאב וואו דארט איז דא מיידלעך מיט פרויען. אונז זעמער אזאלעכע פאלשע קריעטשערס? ס'ממש א שרעק וואס גייט פאר ביי אונז. אנבעליוועבל. איך אורדזש יעדע פרוי וואס איז א מקווה אידענע, טאמער זעסטו מארקס אויף א פרוי, דאונט איווען עסק האר. נעם איר נאמען, איר אדרעס און איר טעלעפאן און דו קאל שלום טעסק פארס אדער אנדערע טעסק פארסעס. ס'איז שווערע צייטן, מ'סטראגלט, שור, בעלזע חסידישע אינגעלייט פון אנטווערפן זענען דראג הענדלערס ווייל ס'גייט נישט ביזנעס, איינער האט גראדע גענדיגט שס ביי דרשי, פארשטייסט וואס דא גייט פאר? אונז, אה, אונז ווילן מיר לעבן ווי יומען ביאינגס, אזוי האבן די דייטשן געזאגט, די דייטשע אידן, איך בין איין דויטשעס יודע. קודם בין איך א דייטש, כ'בין א דזשענטלמאן, און נאכדעם בין איך א איד אויך. ליידער דארף מען עס אונז היינט זאגן, אונז זעמער סיווילייזד אידן. קודם מוזטו זיין סיווילייזד, ס'איז א שאנדע וואטס גאואינג אן. בכלל אויב דו האסט א פראבלעם און דו קלאפסט אן די ווייב מיט די קינדער, בעטערד ווימען, קודם קלאפ דיך אן, טריי עס אויס, אפשר וועט עס ארבעטן פאר דיר. וואס קלאפסטו יענעם? איך האב ארומגעשריבן יעצט א בריוו אויף ענגליש פאר אלע מקווה'ס, איף יו עווער סי א בעטערד ווומען אין מקווה קאל די פאליס רייט אוועי. משוגע מטורף. זאגן די רבנים זי זאלט נישט קומען אין מקווה. אויב זי איז א בעטערד וואמען דארף זי עניוועי נישט קיין מקווה ווייל זי טאר זיך נישט לייגן מיט איר מאן שלאפן, בני שנואה צו בני גרושת הלב. עניוועי, למעשה איז אזוי, כ'האב ענק שוין געזאגט, ביי אונז אז איינער דארף א סייקאלעדזשיסט רעדט ער זיך אויס אין די מקווה, אז איינער דארף א סייקייטריסט, ער דארף מעדיקעישן, רעדט ער זיך אויס צו א סייקאלעדזשיסט, אז איינער דארף שוין א משוגעים הויז גייט ער צו א סייקייטריסט פאר מעדיקעישן. וואי דאנט ווי דו עווריטינג די וועי איטס סופאוזד טו בי דאן? אזוי גייט עס.